א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה. איינער האט מיך געפרעגט מיט יארן צוריק, זייער אסאך יארן צוריק, וועלכע מקווה אין פלארידע ער קען נוצן, האב איך אים געזאגט וועבערמאנס מקווה איז גוט, איך האב עס באקוקט, למעשה האט ער יעצט א שטיקל טענה אז שוין דורך אזויפיל יארן און ער נוצט עס און ער איז פיל מיט פראבלעמען, ווייל כ'האב געזאגט אז שום ליובאוויטשער מקווה קען מען נישט נוצן ווייל זיי לייגן אריין פילטערס, לייג איך ענק יעצט ארויף וואס ער האט אריינגערופן.
א גוטן ר' נבראכע, מיין צויגער ביי די. איר האט געזאגט די וואך אין די שיעור אז קיין איין ליבאוויטשע מקווה איז נישט גוט ווייל זיי נוצן א פילטער. מיט ארום פֿינף און צוואַנציק יאהר צוריק האב איך אייך גערופן, אויב פֿינף און צוואַנציק ארום יא, ווי מען קען גיין אין פלארידע אין מיאמי ביעטש א מקווה פאר מיין בני בית, האט איר מיר געענטפערט אז די מקווה וואס איז בנות ישראל וואס איז אויף פיין טרי וואס איז א וואס איז א הכשר פון רבי וועבערמאן, איז גאר גוט ווייל ער איז א גאון אין מקוואות, איז זייט דעמאלט שיק איך מיינע קינדער מיין ווייב איז געגאנגען כסדר דארט און היינט מיינע אייניקלעך מיינע שנירן ווייל איך בין דא אין פלארידע שיק איך אהין, יעצט ווער איך געוואר אז ס'איז נישט גוט פשוט כאפט מיך אן א ציטער, זייט מוחל און קארעקט עס אין די שיעור די וואך צו מ'קען יא גיין אין די מקווה צו נישט ווייל אין מיאמי ביטש. איז דאס לכאורה די מקווה ווי מענטשן קוקן, אסאך חסידישע קומען דא אן א וויסן וואס צו טון. צווייטע זאך איז כ'האב באקומען א ספר אויף די פאסט פון ר' מאיר יודא טענענבוים וואס ער שרייבט דארטן וועגן די געלטער און ער מאכט דארטן קלאר אז די רבי זכרונו לברכה רבינו יואל האט נאר געלאזט נעמען געלטער ווען ס'איז אלעס כשר און גראד, דעמאלט ווען מ'מישט זיך נישט אריין אין די אין די חדר אין די סדר הלימוד און ער שרייבט דארטן אויך אז ווער ס'זאגט האט מען גענארט דעם הייליגן רעבן דער דאזיגער איז נישט קיין נארמאלער מענטש. און דאס מיינט אין מיינע אויגן, איך בין איבערצייגט אז מ'האט יא גענארט דעם רעבן דעם רעבן ווייל איך בין נישט אריינגעגאנגען בפרטים וואס כ'האב אליין געהאט מיטן הייליגן רעבן, מיט געלערנט אין די ישיבה און איבעראל און געזען וואס מען טוט קעגן אים מיט מיר אליין, סאו אויך איך בין א משוגע, איך מיין איך קען מיך נישט משנה עצה בקלות זיצן מיך ארומצושלאגן מיט מענטשן, איך גיי מיך נישט ארומשלאגן מיט אים, ווייל אין מיין אויג האט ער פארשעמט דעם רעבן. האט מען געטון א פעלער אין רעבנס צייט מען דארף אים אנטשולדיגן, מען האט גענארט דעם רעבן, רבי האט געשיקט מענטשן וואס ער שרייבט דארטן, רבי האט געשיקט מענטשן וואס זענען זיינע, ער האט זיי געטראסט. סאו ער האט זיי געטראסט ס'איז געווען פאלשע פראגראמען, מיר, איך אליין האב עס אים געגעבן וואס איז געווען א פאלשן פראגרעם מ'האט מיך ממש געצווינגען וואס גייט אינעם קאפ האט ער זיך פארשעמט דעם רעבן. די דריטע זאך איז די לעצטנס לערן איך דאך חק וואס הרב מייזעלס לערנט פאר, איינמאל האט ער מיר געהאט געזאגט אז די ראש ישיבה האט שוין געזאגט אז די מייזלישע משפחה זענען נישט קען נישט קיין שקצים, ער לערנט זייער גוט פאר, איך דארף וויסן צו איך מעג אים ווייטער הערן מעירים מאריך, זייטס מוחל זאגט עס אויפן שיעור ווען איר קענט, א שכוח.
לאמיר מסביר זיין פארן עולם, דו נעמסט א קינד און דו רעיפסט אים, יו דידנט פיל יו דיד עניטינג, אמאל אז דיין אבר איז זייער גרויס און דו רייסט יענעם אויף די מחילה קען ער באקומען אן אינפעקשאן אויך. באט לעטס סעי ס'איז נישט געשען אזוי, יו דאונט פיל יו דיד עניטינג, באט דו יו נאו דעט דעט טשיילד איז דעד פאר לייף? איך האב געזאגט אמאל אין א שיעור, איך האלט פערסענעלי אז דו האסט גערעיפט א קינד, א יונגל אדער א מיידל, נעם א מעסער און הרג'ע אים אפ אויך, וועסטו כאטש פארשפארן זעכציג זיבעציג יאר פראבלעמען. יעצט איך זאג עס נישט להלכה מ'זאל עס טון, אבער איך וויל ענק זאגן, עטס ווייסט וויפיל יאר איך ארבעט שוין אין דעם, זיבעצן אכצן יאר, איך קען ענק זאגן מעיד אני עלי שמים, וארץ, דאס איז א שבועה, אזוי האט אליהו הנביא געזאגט אין תנא דבי אליהו, איך קען נאך נישט דעם מענטש וואס ער איז ארויסגעקראכן אז מען האט אים גערעיפט, עס קען זיין ער האט געפירט א לעבן, אבער ער איז געווען פארביטערט א גאנץ לעבן, יעצט קאכט זיך א מעשה אין ענגלאנד, מען וויל נישט מען זאל ארויסקומען מיט א נאמען, א ווייבל האט זיך שוין דאס צווייטע מאל גע'גט, יעצט איז עפעס ראנג מיט איר, רייט? צוויי מאל זיך צו גט'ן האט זי יעצט פארציילט אז זי איז געווען אין א קעמפ, זי האט געזאגט וועלכע נאר איך וויל נישט זאגן ווייל איך וויל נישט פון מיר זאל מען געוואויר ווערן די אלע זאכן וואס וועט עניוועי גארנישט העלפן, שי איז מעסד אפ פאר לייף, זי איז געווען אין א קעמפ זומער און דארט איז געווען א חזר און ער האט איר געוואלט ענדזשויען זיך מיט איר און זי האט נישט געכאפט וואס ער טוט, איך ווייס איך בין אמאל געווען מאכן מקווה אין אוקריינע, עס איז אויך געקומען דארט עפעס א טשאבערגעל א ריכטיגער חברה'מאן און ס'איז געווען דארטן א מיידל וואס איז געקומען צו זיין א. פאר אפשר צוויי דריי פיר וואכן, און איך האב געזען אז דארטן שפינט זיך א ליבשאפט, האב איך געזאגט דעם מיידל פרייוואט זאלסט וויסן, דו כאפסט נישט וואס דו טוסט, דו גייסט ארויס דא א קריפל פאר לייף, אפילו דארפסט נישט וואוינען מיט אים, באט יו אר גאנא העוו הים אין בעד אלל יור לייף, און איך בעט דיך שאקל דיך יעצט אפ ווי איידער שפעטער, זאגט זי יא אבער אז איך שאקל מיך אפ מוז איך אוועקפארן, זאג איך אזוי זאלסטו טון, פאר אוועק, דו ביסט נישט קיינעם שולדיג גארנישט, און זי האט מיך געפאלגט. זי האָט מיך אָנגעקאָלט דעם טאָג, װאָס זי איז געגאַנגען אין די חופּה, האָט זי מיר געזאָגט, הרבֿ ראָזענבערג, װען נישט איר, װאָלט איך נישט געװען אַ בתולה צו דער חופּה. דאָס איז, װאָס עטס דאַרפֿטס נעמען צו פֿאַרשטײן. ר' ייִדל ראָזענבערג אַלײנס האָט געװוּסט, אַז זײַן זון חזקי איז אַ חזר פֿון די ערשטע קלאַס, ער האָט אים געלאָזט זײַן אין קעמפּ. הו די העל קערס? ס'איז יענעמס קינד, לעט הים גאָו טו סקרו. און דאָס װיל איך ענק מסביר זײַן. מע דאַרף זײער אַ סך רעדן מיט די קינדער און זײ מסביר זײַן. נישט זאגן, מען קען נישט סתם אזוי, איך שיק דיך אין קעמפ ווייל דו האסט חבר'טעס דארטן, דארפסט וויסן, וואס גייט אן, די חבר'טע קען זיין א שלעכטע, דו קענסט נישט די חבר'טע, איך ווייס איך בין אמאל געווען אין אוקריינע אויף אן אנדערע מקווה, איז געווען דארטן זייער אן ערליכע פרוי איז געקומען מיט א טאכטער, און עס האט געהייסן אז זי גייט דארט בלייבן און מען זאגט צוצוהעלפן אין קעמפ, איז געגאנגען די מאמע, זי האט מיך געפרעגט ווייל זעט אויס זי קען מיך. האט ער מיך געפרעגט, הרב ראזענבערג וואס האט איהר געזאגט אז מיין טאכטער זאל דא בלייבן א קאונסלער? זאג איך אים זאג איך, ס'איז די בעסטע זאך וואס איר קענט טוהן פאר אייער טאכטער. פרעגט זיך פארוואס? זאג איך, ווייל זי קען אהיימקומען א פרעגנענט מיידל אויך, יו דאנט נאו האו שי'ס גאנא קאם האום. דא איז א חאזעריי מיט א דרעק מיט א טינופת, קיינער גיט נישט אכטונג אויף די קינדער, און די מנהלים און די אלע וואס זיי פיהרן זענען נישט קיין היימישע, זיי זענען אויכעט רועה זונות.

פון דיין טאכטער, האט זי מיר זייער שטארק באדאנקט, ער האט נישט איבערגעלאזט די קינד, ער האט זי צוריק אהיים גענומען אויף ארץ ישראל, זי גייען פון ארץ ישראל, ענד דעטס איט, יו העוו טו סטארט ליסענינג, ווייל די מצב איז שרעקליך וואס ס'גייט פאר, קומט אן א יונג מיידעלע, זי וויל נעבעך טון גוטס פארן אייבערשטן, זי רעדט זיך איין זי טוט פארן אייבערשטן עפעס, און זי קומט אהין, אדער זי גייט אין אנדערע קעמפס, נישט קיין חילוק ווי דאס איז, ענד עט די ענד אוו די דעי קומט זי אהיים א בעולת בעל. שי רעדי העד אינטערקאורס וויט א מען ענד סאמטיימס שי קען קאם האום פרעגנענט אלסא איך האב שוין געהאט עטליכע אזעלכע פרעגנענט קעיסעס וואס אפאר מאל איז געלונגען אז די מיידל האט געהאלטן די בעיבי און זי האט עס אליינס געכאפט איך האב שוין פארציילט אפאר מאל מעשות און אסאך מאל האט זי געזאגט ליסען איך וויל נישט אז יענער זאל מיר נאכלויפן א גאנץ לעבן ווייל אז איך האב פון אים א קינד גיי איך דאך זיין אן עבד כנעני פאר די רעסט אוו מיי לייף ענד געס וואט זי האט געברענגט א היתר פון א רב איך האב אליין גערעדט מיטן רב דער רב האט געזאגט ליסען דעטס נאט א וועי טו סטארט א לייף פאר קיין אידישע טאכטער, און ער האט געזאגט אז זי קען מאכן אן אבארשן, ס'איז געווען גאר אין די ערלי אין די ערלי דעיס יעצט, עס איז נישט אז איך געב יעצט א היתר צו מאכן אבארשנס, עס האלטן די סאטמארע חיות זיך אזעלכע אייזלען אז יא עס איז קיין אסון, איך האלט אז סאטמאר רב איז געקומען אויף יענע וועלט אנשטאט אים צו שיקן אין גן עדן האט מען אים געשיקט אין גיהנום, פארוואס אז עס איז דא א לאו אז מען טאר נישט אקערן אן אקס מיט אן אייזל אין איינעם, און ער האט געאקערט א גאנץ בית מדרש מיט אקסן מיט אייזלעך אין איינעם, משוגענע חברה, געב נישט קיין היתר, איך זאג נישט אז מען מעג, איך זאג נאר איך האב אליינס מיט געמאכט עטליכע מעשיות. טעקסעס ענד אין די ענד אוו די דעי איז ארויסגעקומען אז ס'איז געווען צרות סאו וואטש פאר יור טשילדרען. יעצט גיי איך ארויפלייגן איינער וואס האט טענות אז איך רעד אויפן דברי יואל, איך לייג אים ארויף יעדער זאל הערן יראה הקהל וישפוט. יא אקעי, שכויעך כ'האב יעצט גענדיגט הערן, די שיעור איז געווען גאנץ כמעט, כ'מיין גאנץ גוט, כ'מיין אמת'דיג ס'איז זייער גוט איבערגעלייגט הלכות און מקרא איז זייער שיין. און ער האלט נישט פון די הייליגע דברי יואל יענע חלק אלס הלכה אבער זייער גוט דאס איז נארמאל דאס איז די גייט די תורה גוישע דער גייט זעט אזוי איז הלכה און דער נישט קיצר איך מיין דאס איז דאס איז אזוי דארף אבער דאס איז גוט אבער מ'דארף נעמען אין חשבון אויך איך מיין דו האסט חזל דו איין און דעם רויניג געהאט סמוי און דו און איז אמער איז אמער אלע אין כלל פון די חזל מיין איז אז זיי זענען דאך אויך אין כלל אבער לגבי די פאריגע שיעור פאריגע וואך אז איר וועט קוקן די פאריגע שיעור מיט דעם שיעור וועט איר זעהן וואס איך מיין, ודי לחכימא ברמיזא, די שיעור איז געווען גאנץ גוט, כ'מיין אין צדיק וואס אשר יעשה טוב ולא יחטא טייטשן ספרים אשר יעשה טוב אפילו אין די טוב איז אויך דא חטאים, אבער כ'מיין בעסער ווי פאריגע וואך איז עס זיכער, און שוין. גוט. שכוח פאלק. איך וויל דיר ענטפערן, כדי דו זאלסט נישט מיינען אז דא איז עפעס דא עפעס א קורצשלוס, וויל איך דיר ענטפערן. סאטמאר האט יעצט ארויסגעגעבן א בוק. די גאנצע בוק איז געווען ווייל די גוים זאגן, אונז געבן מיר נישט קיין געלט צו לערנען אידישקייט, אונז זאלן לערנען גויאישקייט אויך. האט מען געמאכט אויף בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, חמשה חומשי תורה, מען גייט ענדיגן דברים אויך. און מען שרייבט דארטן אזאלכע מינות און כפירה, איר הערט? איך זאג אייך דעם אמת, נישט דעם ספר דארף מען פארברענען, דעם גאנצן בילדינג וואס האלט אזא ספר מוז מען פארברענען. איך וויל אייך נישט נאכזאגן די אלע מינות און כפירה, ווייל איך וויל ענק נישט מכשיל זיין, און איך בלוטיג אויף דעם. איז אזוי. איך קאל אפ די וואס טוען דאס, זאגט ער אין צייט פון רעבן זכרונו לברכה, עד כדי כך ס'האלט דארטן אז מ'האט יעצט ארויסגעגעבן א גאנצן קונטרס, מ'האט מברר געווען אז די רבי האט געהאלטן מ'זאל נעמען געלט פון די גוים, מ'זאל דאס אלעס טון, דו כאפסט נישט וואס זיי טוען דא, די גמרא זאגט הרוצה ליחנק ווען איינער וויל זיך דערווערגן יתלה באילן גדול, זאל זיך אויפהענגען אויף א הויעכן בוים, ס'דא דא איינער ער האט געזינדיגט מיט פרויען מיט אשת איש, מ'וואלט דאס געוואלט, משי זהב. ווען דאס לעבן איז אים שוין נמאס געווארן האט ער זיך געוואלט פארסאמען, ניין, מ'איז געוואויר געווארן אז ער האט עס געטוהן, מ'האט אים געדארפט געבן עפעס א מכובד'דיגע פאסטן, ער זאל אנצינדן עפעס ביי, ביי ענר אשכול וממרא דארטן ביי די יארצייט אין ארץ ישראל, און מ'האט אים נישט געגעבן ווייל פרויען האבן קאמפלעינט, בקיצור האט ער זיך מיישב געווען, יא, ער גייט זיך הענגען, ער האט גענומען סם המוות, און למעשה האט ער אבער נישט גענומען גענוג, ער האט געגעסן פחות מכשיעור, דאס איז געווען יום כיפור. און ער איז נישט געשטארבן, ער האט זיך געהארגעט דעם ברעין, ער איז טויט, ער איז ברעין דעד, נאר וואס קענסט אים נישט באגראבן ווייל פארשטייסט די הארץ פאמפט אים נאך, איז במילא וואס דא איז געשען די גאנצע צייט איז אז די לינקע חברה האבן זיך גענומען חנפ'ענען און חבר'ן מיט סאטמאר און מען האט געמאכט פון רעבן א שמאטע א פיס אוו דזשאנק, זאגן זיי אז די רבי זכרונו לברכה, זיי האבן ארויסגעגעבן, כ'האב געליינט, כ'האב באקומען א בוך, כ'בין יעצט נישט אינדערהיים. דערהיים, איך בין אין פאנאמא וועגן א מקווה, אבער כ'האב עס אינדערהיים, כ'האב עס געליינט, ס'איז רחמנא לצלן וואס דארטן שטייט, ס'שטייט אז אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט מען זאל נעמען געלט פון, מען מעג נעמען געלט פון די גויים, און ס'איז דא איינער דער טשארטער, טשארטער רב, ער האט געדארפט ווען דרייוון באסעס, דער חיים פריינד האט פארקויפט די באס קאמפאני האט עס געדארפט פארקויפן פארן טשארטער, ער איז א טשארטער רב. ער איז אונטערגעשריבן אויף דעם אז אלעס וואס דארט שטייט ער געט הסכמה אז ס'איז אמת. באלד וועט נאך איינער קומען אז די רבי האט בועל געווען אן אשת איש אויך. און ווי לאנג אונז זעמיר נישט אין פייט מיט די קליפה פון די רבי זכרונו לברכה זעמיר אונז פארלוירן. איך ווייס וואס איך טו. איך מיין דער אייבערשטער געט אונז סייעתא דשמיא. איך וויל דיך אויסלערנען א זאך. א מלחמה דארף מען פירן. מען דארף קוקן ווער די רשעים זענען און מיט זיי דארף מען האקן אין טיש אזוי אז מען זאל זיי אונטערברענגען ווייל זיי זענען די וואס זיי הרג'ענען אונז אוועק איז במילא וויל מען יעצט ער רעדט אויפן רעבן זכרונו לברכה איך רעד נישט אויפן עטץ רעדטס אויפן בערטשאטער האט ארויסגעגעבן א בוק וואס דארט שטייט אז דער רבי האט געהאלטן מ'זאל נעמען געלט פון די גוים. איי ס'שטייט ביבוש קצירה תשברנה? ס'שטייט אז מ'עט נישט נעמען קיין געלט וועלן זיי אויסטריקענען? זעהט אויס דער רבי האט זיך געקריגט מיט דעי פסוק. קען זיין. ער איז דאך געווען די רבי זכרונו לברכה מ'טאר אויף אים נישט מהרהר זיין. דעי קליפה טמאה דעיס האב איך געוואלט אראפברענגען איך האב עס אראפגעברענגט. ס'איז מער נישטא די רבי זכרונו לברכה. און דעיס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. זיי וועלן נאך זאגן אז דער רבי האט מתיר געווען אלע עריות שבתורה אויכעט. דער רבי איז געווען א ציוניסט, ער האט געהאלטן מען דארף פארן צו די מדינה. זענען דאך אזאלעכע ליגנערס פאר א פאר טאלער, אז איך זאג ענק דעם אמת אז ס'איז ממש א שרעק. ליובאוויטש האט פארלוירן זייער רבי און סאטמאר האט פארלוירן זייער רב. קוק מיט וויפיל טויזענטער מדריגות צוריקצווועגס אונז זעמער געפארן און ליובאוויטש האלט זיך ווייטער די רבי און די רבי, מען לערנט. מאמרים פון אים און מען ליינט פאר א בריוו פונעם רעבן, ביי אונז האט מען גארנישט מיטן רעבן נאר דער רעבע, דאס הייסט דער רעבע, יעקב ווער, איך האב געשיקט איינעם זאל רעדן צו דעם שייגעץ, דער וואס האט אנגעמאכט א מולדת חוץ, ער האט פארגעסן אז ער איז שוין פארהייראט און דאס מיידל איז א פנויה און ער האט אריינגעפישט אין איר זאמען, ער האט אינגאנצן פארגעסן אז יו גאנא העוו ען אומגליק, און נאכדעם האט ער נישט געוואלט באצאלן מער די טשיילד סופארט, און איינער האט אים געגעבן אן עצה, א קלוגע עצה, האט עס געמאכט א פירסום דערפון, ס'האט זיך אריינגעשריבן אין אלע בלאגס. האט ער אנגעהויבן צו באצאלן. ער שרייט קלאר אז די רבי זכר צדיק וקדוש לברכה האט געהאלטן אז מ'זאל נעמען געלט פון די גוים. און איך גיי ענק פארציילן א מעשה וואס יעדער ווייסט עס. יעצט איז געשטארבן א איד פון מאנטריאל א רב, ער האט געהייסן הרב ר' משה מנחם טירנאוער. ער האט געפרעגט דעם רעבן א שאלה אמאל אין בעל הארבאר, ער האט אים געפרעגט רעבע, זיי ווילן מען זאל לערנען פרענטש אויך אין קענעדע, פראנצויזיש, גאהר, וואס זאל איך טון, יא לערנען נישט לערנען? זאגט אים דער רבי אזוי, הער מיך אויס, נעם נישט קיין געלט פון זיי, וועסטו נישט זיין משועבד צו קיין שום לימודים וואס זיי געבן ארויס. געט זיך דער רבי א רוף אן אזוי הויך מיט אזא ברייטע ארבל, זעהסט דאך איך נעם אויך נישט קיין געלט און איך דארף נישט לערנען גארנישט, אייב זעהט מען פון דעם אלטן איינגערעדט. און נאכדעם קומט מען מיט די רבי זכרונו לברכה. ס'האט מיר דערציילט א איד, זיין טאטע איז געווען זייער א חשובער סופר, און ער האט עפעס מקדש געווען דעם שם. פאר דעם הריני כותב, מען זאגט ווען מען שרייבט א ספר תורה זאגט מען איך שרייב לשם קדושת ספר תורה לשם קדושת השם, ס'איז א גאנצע פזמון. האט זיין טאטע זיך טועה געווען, ער האט געהאלטן ביי שם אלקים, און דערווייל האט ער געמיינט ער האלט ביי שם השם, האט ער געזאגט איך בין עס מקדש, שם השם, די גאנצע זאך. האט ער געהאט אן ערנסטע שאלה, ער האט מקדש געווען אן אנדערן שם וואס ער גייט שרייבן, ער האט שוין אנגעהויבן מסתמא צו שרייבן אויך, נישט געטארט אויסמעקן, בקיצור האט ער געהאט א גאר א גוטן ידיד, טשעבינער רב האט נאך דעמאלטס געלעבט, האט ער געזאגט טו מיר א טובה גיי אריין צום טשעבינער רב און פרעג אים די שאלה, טשעבינער רב איז דאך געווען, כ'דענק נישט ווער איז געווען, ווער ס'איז געווען דער עם הארץ פונקטליך, כ'בין נישט באקאנט מיט די סאקמערע קאקמערע בלאף, צו איז געווען ר' משה פיינשטיין דער עם הארץ? צו די טשעבינער רב איז געווען אמאל. כ'דענק נישט פונקטליך, באט קיין גרויסער תלמיד חכם זענען זיי קיין איינער נישט געווען, ביידע אינאיינעם זענען נישט געווען קיין תלמיד חכם. ס'איז געווען ביי אונז דעם רעבינ'ס שלעגער, צו יעדער פון זיי איז געווען א גרעסערע תלמיד חכם. יא. עניוועי, סאו וואס איז געשען איז, אז דער מענטש איז אריין צום טשעבינער רב און האט אים געפרעגט די שאלה. האט אים טשעבינער רב געזאגט, ס'איז דא א געוויסע יארגאנג,

אינעם ספר דעמאלטס דעם מגדלות מרקחים געט ער זיך א רוף אן, זייער א שיין ספר, געט זיך צעהלימער רב א רוף אן, אבער קיין טשעבינער רב איז עס נאכנישט, האט טשעבינער רב געזאגט רעדט נישט אזוי, ס'איז זייער א שיינער ספר, דאס איז וואס דא גייט פאר, מ'האט געטוהן מיט יעדן וואס מ'האט געוואלט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל דא ארויסברענגען א נקודה. טשעבינער רב האט געזאגט ס'איז דא א געוויסע יארגאנג איך דענק נישט יעצט וויפיל ער האט געזאגט צו זעכציג צו ביי זיבעציג מען מוז אויפהערן צו פסק'נען מען קען פארלערנען שיעורים אלעס אבער פסק'נען אה דער האט נאך אזא זאך מקדש צו זיין את השם מען מוז אויפהערן און ער האט אים געשיקט ער זאל גיין פרעגן אן אנדערן ביי אונז איז דער רבי שוין געווען אויף אווער עידזשד ער האט מיטגעמאכט א מלחמה ער האט מיטגעמאכט ער האט פארלוירן א פרוי, ער האט פארלוירן קינדער, ער האט פארלוירן אלעס האט ער נעבעך פארלוירן, ער האט פארלוירן די קהילה, מען האט נישט געדארפט דעם איד פרעגן די אלע זאכן, איך בין אליין געווען, איך דענק אפילו ווער די אינגערמאן איז געווען, ער לעבט נאך, איינמאל איז ער געגאנגען זיך געזעגענען ביים רעבן אין קרית יואל, און איך בין געשטאנען אינדרויסן ווייל איך האב אויך געוואלט אריינגיין, ס'איז געווען פאר די הייליגע טעג, בקיצור האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין פארן רעבן אז א קינד איז געבוירן דעמאלטס און ס'איז בין השמשות און ער וויל וויסן ווען מען זאל מאכן פדיון הבן. און דער רויטעלע משה'לע ווי עטס פלעגט אים רופן, דער סיגוטער רב, רויטעלע משה'לע, איז פונקט אנגעקומען, און אינגערמאן איז געזעסן און גערעדט מיטן רעבען, איז ער נישט אריין געגאנגען, האט ער געווארט א מינוט, און ער האט אויסגעהערט וואס מען רעדט דארט, איז ער אריין געגאנגען מיט כעס, און ער זאגט דעם אינגערמאן, צו פרעגן היינט דעם רעבען אזא שאלה דארף מען זיין א. צח און אן אכזר, דו ווייסט אז די רבי קען היינט אויף דעם נישט ענטפערן, און ער האט אים געפרעגט ווען איז דאס קינד געבוירן פונקטליך ווען ער געהייסן מ'זאל ברענגען א לוח, ער האט געקוקט ווען ס'איז געווען דער עלות מיטן נץ מיט די שקיעה, איך ווייס נישט וואס ער האט געקוקט, און האט אים געזאגט צו מאכן דעם פדיון הבן דעמאלטס און דעמאלטס, איך כאפ וואס דא איז געשען, מ'האט זיך ארויפגעלייגט אויף דעם איד, מ'האט געמיינט אז דאס איז עס, איט וואז א מיסטעיק, עספעשעלי מ'האט פון אים באהאלטן אלעס דעם אמת, מ'האט פון אים באהאלטן, מ'האט אים ליגן געזאגט טאג און נאכט, און פארקויפט ליגן בייטאג און ביינאכט. מען האט געוואלט הערן זיין אפיניען, מען האט געוויסט ער רעגט זיך, האט מען אים פארקויפט שטותים. למעשה וויל איך ענק זאגן יעצט, זיי געבן יעצט ארויס אזוינפיל מיני סיקפירס, זיי ווילן, די גאווערמענט זאגט אונז געב מיר נישט קיין געלט צו לערנען לימודי קודש. די אמעריקאנער קאנסטעטושען זאגט אז ס'איז דא א סעפערעישען פון טשורטש און סטעיט, און די גאווערמענט טאר נישט ספאנסערן און אויסהאלטן לימודי קודש, זיי מעגן נאר צאלן פאר די ענגלישע חלק וואס מען לערנט. זיי העלפן ארויס אט די אלע סקולס ווייל ס'איז א חלק פון חינוך. איז געגאנגען אפאר שקצים און ס'האט א הסכמה, כ'קען נישט זאגן אז ס'איז נישט כשר, מיעל מארט איז דאך אויך כשר, ס'האט דאך א הסכמה, כ'געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן איז געווען דער סיגוט'ער מיעל מארט און נאכדעם איז געווען דער ווינער מיעל מארט, און יעדער, עס האט געהאט מער הכשרים וויפיל פלייש, איז דא איז דא א מורא'דיגער אומגליק. מען וויל ווייזן דעם גוי אז אונז לערן מיר יא לימודי חול, און מען וויל קריגן נאך אפאר טאלער, און מען האט גענומען די תורה, מען האט עס מגשם געווען ביז צום העכסטן גשמי, כ'האב געליינט דעם בוק, כ'האב נישט געוואוסט עס האט געשריבן אן אנטיסעמיט צו א איד, זאגט מען מיר דאס האט געמאכט סאטמאר, סאטמאר האט עס געמאכט, פרינט מאשינען האבן זיי, אלעס האבן זיי, שקצים האבן זיי, געלט האבן זיי ליב, געבן זיי ארויס. כ'הער אז אויף די ווארים איז נאך נישט דא, ווייל זיי זאגן אז אין די ווארים גייען זיי מכחיש זיין אז די גאנצע תורה איז אויך נאר געשריבן געווארן דורך משה דוד נידריקמאן, נישט דער אייבערשטער האט עס געשריבן אינגאנצן. און ס'איז טאקע אמת, דער אייבערשטער האט די תורה נישט געשריבן וואס משה דוד נידריקמאן פארקויפט זיי. דאס טאקע איז א סעלף מען מעיד זאך. עטס וועטס נאך זען משה דוד נידערמאן וועט נאך וועלן ווערן נאך א יאשקע פאנדראק, וועט ער וועלן אראפגיין אין כלל ישראל ווי יאשקע פאנדראק. וויאזוי טוט מען אזא זאך? דאס איז דאך א הייליגער מוסד. איז די תירוץ איז איך קלאוז אפ, איך רעג מיך מיט זיי גענוג. זאגן זיי, אין צייט פון רבי'ן זכרונו לברכה, מ'האט יעצט ארויס געגעבן א ביכל אז די רבי האט אויך געהאלטן מען זאל נעמען געלט פון די גוים, איי די גוים געט נישט נאר אז מען זאגט ס'איז נישט דא א באשעפער? זאל מען זאגן ס'איז נישט דא א באשעפער, וואס טוט מען דען נישט פאר געלט? דאס איז היינט די טעמע. יעצט האסטו א פראבלעם אז איך רעד סתם אויפן רבי'ן? דו ביסט משוגע? איך רעד סתם אויף א פיקטישעס בער, א מפלצת. עס הייסט א מפלצת, אין די סירקוס איז דא א קלאון, א קלאון וואס אונז האמיר אויפגעבויט און מיר רופן אים דעם דברי יואל, אויב פון דעם מאך איך חוזק, און נישט פונעם רעבן, מען האט פון דעם איד געמאכט חוזק אונטער זיין רוקן טאג און נאכט און גע'גנב'עט טאג און נאכט, און געזאגט איך נעם נישט קיין געלט אויף פראגראמען, ליטל דיד הי נאו מ'האט שוין לאנג צוגעשפארט די מוסדות און מען נעמט נישט קיין געלט, ליטל האט ער געוואוסט אז די יו דזשעי עי יונייטעד דזשואיש אפיעל געט מיליאנס פאר סאטמאר אויך, אזוי האלטן אונז זעמיר די דערשלאגענע חברה האבן זיך קיינמאל נישט צוריקגעשטעלט, אנדערע זענען געווארן לויערס, דאקטוירים, אונז זעמער נאך געבליבן אנגעמאכט. מיר, די מעשה האב איך אליין געהערט פון ליפא פרידמאן זכר צדיק וקוקוש לברכה. האסט אליין געהערט פון אים? כ'האב געדאוונט אין דעיש פרייטאג צונאכטס ווייל כ'האב חתונה געהאט מיט א דעיש'ער שידוך, און געשטאנען דארטן ליפא, וואס טוט ליפא? געפלאפעלט מיין גאנצן דאווענען. דעיש'ער רב נאך דעמאלטס נישט געווען אין אמעריקע, האט נאך געוואוינט אין ארץ ישראל. איז ער געגאנגען און ער האט דערציילט א מעשה, אז בנימין הערש בערקאוויטש האט זיך געקויפט א מצוה, צום רעבן און געזאגט אז ס'איז דא ארויסגעקומען א ביכל פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל אז זיי האבן געגעבן פאר סאטמאר פינף סקול באסעס, צוואנציק טויזענט דאלער דעמאלטס געקאסט א סקול באס, זיי האבן געגעבן פאר סאטמאר פארוואס נישט, איז ער אריין צום רעבן און ער האט אים פארציילט, דער רבי האט געלאזט רופן ליפען און ליפא איז געקומען צו לויפן, און ווייסט דאך ליפא, זיבן סאטמאר רעבעס איז נישט געווען אזא חכם ווי ליפא, און ער זאגט פארן רעבן, רעבע איך האב נישט געוויסט איך געב עס מארגן צוריק אלע באסעס גייען צוריק, דעטס איט, נאכדעם אויפן וועג ארויס לאזט ער רופן ר' בנימין, ערשט נאר זאגט אים אזוי, דו האלטסט ביים בלייבן מנהל אין די מיידל סקול? טאר יא, זאגט ער, נאך איינמאל דעסט דעליווערן דעם רעבן אזא מעסעדזש ביסטו אינדרויסן. האט ער אויפגעהערט, פרנסה איז דאך נאך פרנסה, אונז האבן גרויס דרך-ארץ פארן אייבערשטן, אבער נאך די פרנסה, אונז שטיי מיר אויף אינדערפרי געב מיר דעם אייבערשטן א האלבע שעה פאר שחרית, יא, אבער נאכדעם א גאנצן טאג ביזנעס, עניוועי, דאס איז אן עולם עשיה, סאו ווילט עטס אונז זאל מיר היינט האבן דרך-ארץ, אים זאגן מיר. צייט פון רעבן זכרונו לברכה און יעדער געדענקט וואס ער געדענקט, דער טשארטער האט געדענקט אז דער רבי האט יא גענומען פראגראמען, ער האט געהאלטן מען מעג נעמען פראגראמען, זיי האבן ארויסגעגעבן א חיבור, א דיקן חיבור, וואס עס איז כל דבריהם שקר וכזב, נאר אויף דעם שלאג איך מיך, איך שלאג מיך גארנישט קעגן דעם רעבן און איך האב גארנישט קעגן דעם איד, איך האב קעגן דעם מפלצת, מפלצת הייסט א אין א סירקוס איז דא א קלאון, דער קלאון וואס סאטמאר האט אויפגעבויט און זיי רופן אים דער הייליגער דברי יואל. און דער הייליגער דברי יואל האט א נעפיו וואס האט מזנה געווען אין די ארבעט, שלעפנדיג די גרויסע פראגראמען, און האט איר נעבעך אנגעשוואנגערט, איך פארשטיי בכלל נישט, יעקב ווער האט נישט געכאפט אז ער עט אריינלייגן אין איר זאמען עט זי שוואנגער ווערן, וואס איז דארט געשעהן? ס'איז געווען אזא גרויסע תאווה אז מ'האט נישט געקענט גארנישט זיך אפשטעלן, זיך נישט געקענט אפשטעלן, זיך געדארפט נעמען דעם אבר און פישן אינדרויסן, נישט אין איר אריין, אבער דאס איז א סיגוטער אייניקל, העהעהה, דאס איז דעם ייטב לב מיט די ישמח משה מיט די העפי מאוזעס, יא ס'איז גוט. און אפילו דער חוזה פון לובלין איז דאך געווען דער רבי פונעם העפי מאוזעס. יא יא, איך ווארט אויף צוויי זאכן ס'זאלן ארויסקומען ביכלעך. איינס איז אז מדינת ישראל איז א אנערקענטע זאך ביי כלל ישראל, און מ'דארף נישט האלטן דארט שבת, גאנץ ארץ ישראל איז הייליג. דאס איז וואס איך ווארט ס'זאל ארויסקומען, און ס'זאל קומען אזא טשארטער שייגעץ ווי צו אנדערע און זאלן זאגן הע הע אונז. דער רבי האט אונז געזאגט, דער רבי האט עס אונז געלערנט, דאס איז איין זאך, און די צווייטע זאך, אונז וואלט מיר געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען עדות אז דער רבי האט געזאגט אז גאנץ פרשת אחרי און קדושים איז אין די צייט ווען מ'איז געווען אין מדבר, ווען די אידן זענען שוין ראנג אריין געקומען אויף ארץ ישראל, איז שוין בטל געווארן די אלע גזירות פון וואס מ'טאר נישט טון, פון סעקס און פון. ואל אשה בנדת טומאתה, לא תקרב לגלות ערותה. אויף דעם ווארט איך. ס'עט נאך קומען אזא צייט אויך, עס עט נאך קומען א שייגעץ, נאך א דיין און א רב, און ס'קען גאר זיין עט הייסן חזקי טייטלבוים אויך, ווייל ער האט דאך געוואוינט מיט די שוועגערין, סאו אבוויעסלי מסתמא מוז זיין דעט הי העז סאמטינג אפ היז סליוו דעט ווי דאנט נאו. שטעל דיך פאר אזא משוגענער מורה הוראה וואס ער לערנט פאר הלכות נדה פאר סאטמארע אינגעלייט איז אויך א חורבן, ס'איז דא דריי פיר פינף הונדערט חתונות יעדעס יאר אין וויליאמסבורג, ער האט דריי מענטשן וואס זיי זיצן דארט, און איינער איז שוין א זקן ואינו לפי כבודו, און דאס האט דער רבי. חורבן, פארשטייסט ווייל ער איז געווען ביזי מיט ציונות, ער האט נעבעך געוואלט גוט און עטס האטס אים גוט משוגע געמאכט, עס האט גענומען אזא עדה גרועה בזויה ווי סאטמאר זאלן קענען אזא איד שטעלן צו די וואנט, ער האט זיך נישט געלאזט, אבער זיי האבן גאנץ פיין מצליח געווען, און ער האט געהאט א רעבעצן, די רבי האט אמאל געזאגט עפעס, געקומען א איד צום רעבן מיט א קוויטל, די רעבעצן איז אריינגעקומען. ניין ווי א דאגי די האו האו געשריגן, דער רבי האט זיך אזוי געשעמט אז דער רבי האט געזאגט, איר ווייסט דאך אז זיווג שני איז לפי מעשיו, סאו בין איך נישט מער ווערד. דעטס איט. די רעסט איז פאר אס צו פיגער אוט פארוואס איך רעד אויפן רבי, ווייל די קליפה די רבי זכרונו לברכה דאס האט אראפגעברענגט דאס אידישקייט ביז יעצט און ס'וועט נאך ברענגען ווייטער אויך. יעצט דא א ספר איז ארויסגעקומען ס'הייסט חומת הדת ס'איז א מען קען עס הערן אויפן אויפן האטליין ס'איז א טעלעפאן האטליין אזוי ווי מיינס און חומת הדת,

זיי וואס האבן עס אויסגעדרייט אלעס, און דאס מוז מען לערנען איבערהויפט, שעים אן יו אלל. נישט אז מ'זאל לערנען דוד המלך איז געווען א העלד, א גוטער שלעגער, א גוטער שר צבא, ער איז געווען א צובראכענער איד וואס ער האט געטון וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, אפילו מען האט אים געסטראשעט, דאס איז וואס מ'זאל לערנען די די די שטאלצקייט פון א איד, ביי אונז לערנט מען ניין, מען זאל זאגן פארן גוי די תורה פעלט נישט אויס, אונז ברויך מיר עס טאקע נישט. אונז ברויך מיר די געלט, און דאס איז די גרויסע חרבן, און וועגן דעם האלט איך אין איין מאכן ליצנות פון רעבן זכרונו לברכה, נישט פונעם דער ר' יואל טייטלבוים חס ושלום, פון דעם דאמי וואס מען האט ארויסגעשטעלט פאר אונז אז ס'איז דא דער ר' יואל טייטלבוים וואס ער האט אלעס מתיר געווען. און די תלמידים דער טשארטערע שייגעץ האט ארויסגעגעבן א הסכמה ס'איז אמת די רבי געהאלט מ'דארף נעמען וואס מער געלט די אלע זאכן זענען אנעקסעפטעבל און אונז זעמער די אמת'דיגע תלמידים נישט נאר פון רעבן אונז זעמער תלמידים פון רבונו של עולם און פון די תורה און אונז ווילמער פון ענק נישט הערן לא מדבשך ולא מעוקצך נישט ענקער ציונות נישט ענקערע קנאות און נישט ענקערע ניבול פה און נישט ענקער מינות און כפירה. טאמער איז נישט געווען גענוג אז די תלמידים פון רעבן האבן נישט געקוקט וואס מ'טוט. האט מען נאך געהאט ווי די רעבעצן און זי האט נאך צוגעהאלפן אין אלע אירע שייגעץ שטיק וואס זי האט געוואלט דורכפירן און זי האט פארפירט און זי האט ברצותה מקצר וברצותה מרחיב זי האט געטון מיט יעדן וואס זי האט געוואלט און ממילא זי האט געטון מיט יעדן וואס זי האט געוואלט האט זי געמיינט אז זי טאקע גאט אליין שי מעיד די ביג מיסטעיק. איך פערזענדליך בין אויף איר זייער ברוגז ווייל אויב די ביסט נישט חינוך איך בין געווען א בחור פאר די ערדע סענסטריט איך בין געווען א וואוילער בחור יעדער געדענקט עס.

ווען איך בין געווען דער גבאי צדקה ביי רבי ישראל משה וואסנער, און יאסל וואסנער געווען א ברודער, און ווען זי האט געהערט אז איך בין דער ראזענבערג האט זי געבעטן יאסל זאל מיך אוועקשיקן, האט יאסל פאר איר גענטפערט אזוי, איך האב נישט געהייערט און איך קען אים נישט פייערן, איך האב קיינמאל נישט אויפגענומען, ווילסט איינעם שיקן זאלסטו אים אנקאלן, איך האב מיט דעם גארנישט און איך גיי אים נישט וויי טון, נאכדעם האט זי אנגעהויבן צו שיקן אירע שלוחים, אירע ווייס איך אטאם באמבעס. זי וויל אהער און זי וויל איך זאל קומען צום רעבין און זי וויל איך זאל איך האב נישט מיט דיר גארנישט און מיטן רעבין גארנישט און אפילו מיטן גזל וואס דו ביסט מיר שולדיג האב איך גארנישט דעטס איט איך האב נישט געוואלט מיט דיר האבן צו טון ביי מיר איז געווען א לאו לייף א מכשפה דעטס אל יעצט איז אמת אז יעדער האט א השפעה פון די ווייב דו ווייסט נישט סאבקאנשעסלי יעדער האט א השפעה פון די ווייב יעדער סאו זי האט אויך געהאט א השפעה דער רבי האט געהאט א השפעה זי האט געהאט א השפעה פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעדער האט א השפעה פון דער ווייב. אפי' ווי איך האב געוואלט נאכדעם ווי מ'זאגט אריינדרייען, און קען זיין זי האט נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען די מעשה פון דעם בעכער, האב איך איר צוריקגעשיקט א מעסעדזש מיט דעם וואס האט ער געהייסן ס'זאל קומען, איך האב שוין לאנג דערציילט פאר יאסל וואסערע א שיקסע דו ביסט, און איך האב מיט דיר גארנישט, און איך וויל נישט מיט דיר האבן צוטון, דעטס איט. דאס איז געווען גאנץ סאטמאר וויאזוי זיי האבן זיך אנטוויקלט, און אויף דעם רעד איך. וויאזוי זאגט מען דארטן ווען מ'איז מתיר די נדרים? ואין אני מתחרט אויף די נדרים וואס איך האב געמאכט, איך האב געוואוסט וואס. כ'מאך איך האב עס געוואלט מאכן אויף דעם האב איך נישט קיין חרטה נאר חרטה אויף דעם וואס איך דארף האבן חרטה איך האב נישט קיין חרטה אז איך רעד אויפן רעבן שטותים מיט הבלים איך רעד נישט אויף אים איך רעד אויף דעם דאמי וואס מ'האט א סירקוס אויפגעשטעלט און מ'רופט עס יואל טייטלבוים אדער דער רבי זכרונו לברכה ווייל אויף אים קענסטו יעצט אלעס ארויפלייגן ער איז שוין לאנג נישטא סאו דאס איז א בנין אב לכל החטאים איינער טוט זאגן ער רעדט אויפן רעבן ס'וועט זאגן ער האט שוין געזאגט אמאל פארוואס ער רעדט נישט אויפן רעבן ער רעדט מ'האט אויפגעשטעלט א דאמי וואס מ'רופט אים סאקמער רעבע און אויף אים לייגט מען אן אלע עבירות אז מ'מעג נעמען געלט מ'מעג וואוינען מיט א שוועגערין ספעשעל ווען זי איז העכער זעכציג געוואר פרעגט חזקל טייטלבוים דעם רעבנס א קאזין און מ'מעג גנב'נען רצח'נען פרעגט לייזער קעסטנבוים צו מ'מעג רצח'נען דער רבי האט אויף אלעם געזאגט מ'מעג געוואר עטס טוטס מיר א טובה לאטס מיך אפ און איך גיי מיין וועג עטס גייטס ענקער וועג מ'האט גענומען אפאר שקאָצים זענען געקומען פֿון אױסלאַנד, אַ שײגעץ פֿון לאָנדן, יצחק לבֿנהס שטערן, און מע האָט גענומען דעם אַנדערן װעלפֿער און דער אַנדערער שטערן, שבתי קאָנס אײדעם, זײ קומען צו, זענען באַלעבאַטים אין רביס בית-מדרש. װען דער רבי איז געװען, ער האָט נישט געהאַט, װי מע זאָגט אױף ענגליש, הי דידנט העװ אַ פּאַט טו פּיס אין, איז אונדזערע טאַטעס האָבן אים געגעבן יעדע פּרוטה װאָס זײ האָבן נאָר געהאַט. װי אַזױ האָט ער געקענט בױען די אַלע זאַכן? נאָר װאָס? און קומען נייע חברה קמא קמא אזלו והני אחריני נינהו, זיי גייען פירן דא, זיי גייען זאגן וועם אריין און וועם ארויס, ווער זענט עטס פאר אל די גוטע יאר? דאס האט ענק די רבי אויסגעלערנט, אויף דעם שלאג איך מיך, דאס האט ער קיינמאל נישט געטארט טון, ער איז געווען דער ערשטער צו זאגן ווארף אים ארויס אין די מוסדות, ווארף אים ארויס, וואס הייסט ווארף אים ארויס, האסט א שווער קינד, ארבעט מיט אים, שיק אים צו א סייקייטריסט, ס'איז דא א איד וואס ער איז אוועק מסתמא א יאר צו אנדערטהאלבן יאר צוריק, ער האט געהייסן ראני גרינוואלד, ער האט עס געזאגט ברבים, ס'איז דא אויף א טעיפ ווי ער זאגט.

און דעטס איט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. האט די רבי אים געזאגט איך פאר יעצט אויף פלארידע, האסט צייט פיר פינף וואכן ביז איך וועל אהיים קומען, זאלסט מאכן דיין האום ווארק, און ווען די רבי איז צוריקגעקומען איז ער שוין צוריקגעקומען מיטן סטראוק, יעצט געדענק איך דעמאלטס די פרשה, תשכ"ח, צוריקגעקומען מיט א סטראוק נעבעך, איך האב שוין נישט געקענט רעדן מיט אים, אבער דאס אז ס'איז דא אינפעסטעד מיט דראגס, דאס האט קיינער זיך נישט געלייקנט, די רבי אליין האט עס געזאגט, ער האט עס געזאגט פאר א. אני גרינוואלד, מען רעדט וויל מען באהאלטן דעם אמת אזוי מיר אויסזען שענער, דאס איז שוין אן אויסזען שענער, דאס אויסזען שענער וועט ארויסקומען מיטן אמת, איך האב א פראבלעם, ס'איז דא אין ווילימסבורג איז דא א משפחה דארט איז דא צוויי קינדער וואס זענען געווען אויף דראגס, דער טאטע האט זיך אויסגעטון די הויזן נאקעט זיי צו ריהעביליטעיטן, און איינער האט געטשיעט, און מען האט אים נעבעך געמוזט אראפנעמען א פיס ווייל די גאנצע פיס איז פארפוילט געווארן פון דראגס, א יונגער בחור, איז דען נישט בעסער אז מען זאל נעמען דאס יונגל און ארומגיין אין אלע חדרים און אין אלע מיידל סקולס, און די היימישע און זאגן רבותי קוקטס אן אזוי זעהט מען אויס אז מען איז אויף דראגס, מען באהאלט אלעס, איך האב מיט אים גערעדט, איך האב אים געזאגט ער גייט ארום מיט שטאלצן, מיט הויזן וואס זיי גייען אראפ ביז אראפ און מען זעהט נישט אז ער האט א פאלשן פיס, זיי מאכן עס היינט אזוי קונצליך אז וועסט אפילו נישט דערקענען, אבער איך האב אים געזאגט גיי ארום אין אלע תלמוד תורה'ס ווייז יעדן איינעם אזוי זעהט מען אויס, זאגט ער איך וואלט געגאנגען נאר זיי נעמען מיך נישט, ווייל ס'איז דאך נישט דא ביי אונז קיין דראג, מיר דארפן רעדן פון א סאבדזשעקט וואס איז נישט דא, דאס איז אונזער אנגע. א געקאקטע דברי יואל שיטה, ווי עטץ זאגטס אז דאס איז דעם דברי יואל'ס שיטה, טאמער איז דאס געווען זיין שיטה איז ער געווען א באנקראטניק. יעצט אזוי ווי איך קען נישט יעדע וואך דאס מסביר זיין נאכאמאל און נאכאמאל, וויל איך ענק זאגן, כ'האב ענק איינמאל געגעבן פוד פאר טאט, און דאס זאלט עטץ וויסן, מיט דעם זאלט עטץ ענק געהאלטן, איך בין נישט ענקער בהמי, איך רעד שוין אויפן רעבען, לאטס מיך ארויס. יעצט ס'איז געווען דא א בתי זונות אין מגינס בולעווארד, א זייער א שמוציגע בתי זונות, מ'איז דארט אריין, מ'האט געטון כל דבר רע, ס'איז געווען מיידלעך דארט אינוואלווד, גוי'טעס, און א פאר פון אונזערע אינגעלייט האבן זיך דארט אויכעט אריינגעכאפט, ס'איז דא פרוים שטערן האט זיך אויך ליידער דארט אריינגעכאפט, און איינער איז אריינגעגאנגען פון אונזערע חברה, איינע פון די אפגעגאלטע שוין, האט אים געשריגן פרוים, זי איז דאך א ציוניסטקע, ס'איז געווען א ברוינע, זי איז געווען א. א פארטאריקענער, ס'איז נישט געווען קיין איד אינגאנצן. עס איז געווען דארט נאך איינער אויך. שרייט יענער, איך בין קלאר אינעם רעבינ'ס שיטה, דאס וואס איך טו פרייוועט איז נישט דיינע ביזנעס. ס'איז אויך געווען א חלק פון רעבינ'ס שיטה, וואו? ווען דער רבי איז געפארן אויף ארץ ישראל אויפצוטוען קעגן די בחירות מען זאל נישט גיין, האט ער מיטגענומען געציילטע מענטשן צו געציילטע רבנים. ער האט נישט געוואלט יעדער זאל קומען, ער האט ענק נישט געברויכט, ער האט געוואוסט אז עס זענטס שלעגערס מיט בהמות. יעצט לאמיר עס צעלייגן. יעקב בער איז א זון פון זאליקא. זאליקא. איז א זון פון סיגוט'ער, א נעפיו פונעם סאטמאר רב. אפשר איז געווען דעם רעבינ'ס שיטה אז יעדער בוף ביי די ארבעט זאל כאפן א מיידל און זאל איר בועל זיין און מאכן מיט איר א בעיבי. אפשר איז דאס געווען דעם רעבינ'ס שיטה. און וועסט נאך זעהן ס'וועט אדורך גיין צען יאר און מ'וועט דאס אריין שרייבן אין זייערע ביכער אויך. און וועגן דעם מוזן מיר זיך שלאגן. דאס איז א קליפה טמאה, דער רבי זכרונו לברכה. ס'איז נישט דא קיין רבי, ס'איז נישט דא קיין זכרונו, ס'איז נישט דא קיין לברכה. ס'איז דא א באשעפער מיט א תורה, ס'איבריגע איז אלעס גארביטש. די וואך גייט פרשת חיי שרה, חיי שרה איז די פרשה פון אברהם אבינו, ער זיצט נעבעך שבעה נאך זיין פרוי, נאך אונזער מאמע שרה, שטעל דיר פאר די גמרא לערנט אונז, אז דער אייבערשטער זאגט שמע בקולה, זאגט די גמרא אז זי איז געווען א גרעסערע נביאה פון אברהם אבינו, זי איז געווען א גרעסערע נביאה פון אים, כפנים. ס'איז געווען א גרויסע צדיקת. ס'איז דא א הייליגער רמבן וואס דער רמבן ברענגט חעט חטאה צדיקת מיט דעם וואס זי האט געפייניגט הגר, וועגן דעם האט נאכדעם דער אייבערשטער צוריק געצאלט אז הגר'ס קינדער האבן געפייניגט די אידן. ס'איז א מורא'דיגער רמבן. מ'דארף וויסן רבותי. מ'טאר נישט פייניגן קיינעם. מ'טאר נישט. דער אייבערשטער איז נישט מוחל די אלע זאכן וואס עטס פייניגטס מענטשן. יעצט אז מ'זאגט פאר יענעם ער זאל נישט טאטשן קיין קינדער און מ'זעצט אים אריין אין דזשעיל דאס הייסט נישט געפייניגט. דאס איז פאר זיין טובה. איך געדענק אין קאורט ווען אונז זעמיר געווען מיט ברוך מרדכי'ן זענען געקומען זיינע קינדער זענען געקומען פון ארץ ישראל זיי האבן אים אויסגעבעילט מיט גרויס געלט נאכדעם וואס מען האט געגעבן ברוך מרדכי'ן צו זיצן איך געדענק נישט וויפיל יאר מען האט אים געגעבן דאס ערשטע מאל איז איינע פון זיינע קינדער איז צוגעקומען צו אונז צו עסקנים צו מיר און צו נאך צוויי און געזאגט זאלסט וויסן אונז זעמיר נישט ברוגז סאו דאס מוז נעמען אן ענדע עניוועי וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז מען טאר נישט פייניגן קיין מענטשן אבער טאמער א מענטש איז א מזיק, ער איז א מענטש וואס ער שטערט און ער טוט אומברענגען אין כלל ישראל, דארף מען טון די ארגסטע שריט מען זאל אים איינזעצן, און איי דאנט קעיר ווער ס'זאגט נישט, איז דאס ווייסט דאס, דאס האט זיך דאך אויך דעוועלאפט אזוי ווי יעדע קעיס דעוועלאפט זיך, ס'האט זיך דעוועלאפט צוביסלעך, איך בין ארום געפארן יארן צו רבנים און כ'האב באקומען צעטלעך בכתב, ס'איז דא א. ספר ישורון, דארטן דרוקט מען אלע נייע הלכות וואס איז גע'פסק'נט געווארן דאס יאר, בין איך ארום געפארן צו די גרעסטע רבנים, איך האב בריוון פון רבי מאיר בראנדסדארפער, איך האב בריוון פון הרב משה האלבערשטאם, פון היימישע, איך מיין איך האב פון אנדערע אויך, אז מען טאר דאס נישט צולאזן, דו קענסט נישט נעמען א קינד און אים אומגליקליך מאכן ווייל דו האסט א תאווה, האסט א תאווה גיי צום מוהל, זאג ער האט דיר צופיל איבערגעלאזט, עניוועיס, איך וויל ענק דא דערציילן, קודם כל דער שידור קומט אריין. כ'מאך א שידור חי פון א שטאט וואס הייסט פענעמא, א לאנד וואס הייסט פענעמא, פענעמא, ס'דא א פענעמא קאנאל, עטס האטס מסתם געליינט וועגן דעם, ס'איז דא א פלאץ ווי די, ס'איז די נענטסטע פלאץ ווי ס'איז דא א יבשה צווישן דעם, אויף איין זייט, אויף די רעכטע זייט, איז דא דער אטלאנטיק אושען, און אויף די לינקע זייט איז דא די פאסיפיק, אנשטאטס די שיפן זאלן מוזן ארומפארן גאנץ סאוט אמעריקע האט מען געמאכט א דורכהאק. מען האט געמאכט דורך די יבשה אז זאלן קענען פארן אינמיטן די שיפן סאו מען האט אויסגעהאקט אין די יבשה אז די וואסער זאל עס אנפילן יעצט איז נישט מעגליך אז זאל עס אנפילן ווייל די וואסערן זענען נישט אויף די זעלבע הייט האט מען געמאכט אז די שיף קומט אריין אין דריי קאבינס ס'איז דא קודם די שיף פארט אריין און מען פאמפט ארויס די וואסער און די שיף פארט אריין און מען פאמפט מען פילט אן וואסער מער וויפיל די חילוק איז צווישן איין אושען און צווייטן די שיף זיך שיין אויף און ס'פארט שיין ארויס. אנבעליוועבל. דריי חלקים. די אנבעליוועבל איז אז מ'האט עס געמאכט אין די ניינצן הונדערטער אין אנפאנג. זיי האבן נאך נישט געהאט דעמאלטס די אלע גראבערייען מיט אלע זאכן וואס אונז האמיר. און נאכדעם ווען מ'וויל צוריק גיין פארקערט קומט די שיף אריין דא אסאך וואסער לאזט מען ארויס און ס'ווערט. ס'זינקט אריין ביז וויפיל וואסער ס'איז דא און ס'פארט ארויס. ס'איז זייער אינטערעסאנט. יעצט פאר איך עס נישט זעהן. כ'האב עס שוין געזעהן. כ'האב שוין געהאט א בוק וועגן דעם. ס'מיר נישט אינטערעסאנט. אבער וואס איך וויל ענק זאגן איז, בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. איך קאל אויף דעם קאנסול און איך פרעג אים אז איך וויל פארן אויף פענאמא וואס מיינע רעסטריקשאנס זענען, ווייל טאמער מוז איך נעמען א נידל בין איך נישט אינטערעסירט צו פארן. זאגן זיי ניין קיין נידל מוזטו נישט נעמען אבער מ'מאכט דיר א טעסט ווען דו קומסט אריין און ווען דו גייסט ארויס. פיין, זייער גוט. יעצט, בשלמא מען געט א טעסט ווען מען קומט אריין פארשטיי איך זאלסט נישט קראנק מאכן אנדערע אבער פארוואס דארפסטו א טעסט ווען מען גייט ארויס? האב איך פעסטגעשטעלט די גאנצע זאך איז נאר צו מאכן געלט ס'קאסט דרײַ און זעכציק דאלער אמעריקאנער און ס'איז געמאכט מען זאל מאכן געלט דעטס אלל די גאנצע זאך איז א אינדעסטרי אויף צו מאכן מיליאנען ס'האט מיט ריאליטי גארנישט און מיט רפואה גארנישט. קיינער זאל ענק נישט איינרעדן אז דארטן ווי מען האט געוואטשט מער איז געווען ווייניגער טויטע און ווי מען האט געוואטשט ווייניגער איז געווען מער טויטע וואס איז נישט אמת, אין ארץ ישראל האט מען זייער געוואטשט און ס'איז פיל מער טויטע. פארוואס? זאל איך ענק זאגן פארוואס? מען האט אריינגעלייגט די אלע וואס מען לערנט זיך דאך אויף אונז, אונז זעמער דאך גיני פיגס, איז ארץ ישראל דאך א לאנד וואס מען קען טון וואס מען וויל, און ממילא האט מען געטון מיט יעדן וואס מען וויל אין ארץ ישראל, דאס איז עס, עס איז ליידער, מענטשן פרעגן מיך פארוואס האסט דיך דאך באזעצט אין ארץ ישראל פארוואס וואוינסטו נישט דארט, זאג איך זיי ווייל עס איז א משוגענע לאנד, עס איז א לאנד דא טאר מען נישט ארויס גיין, דא טאר מען נישט אהער, דא טאר מען נישט אהין, קיינער האט נישט די אלע רעסטריקשענס, קוק ניו יארק, דער גאווערנער האט געוואלט מאכן רעסטריקשענס, עניוועי ס'האט זיך אזוי געפירט מן השמים האט מען אים מעביר געווען ווייל ער האט געהארגעט טויזענטער מענטשן, אין פלארידע איז נישט דא אזויפיל טויטע, עס איז נישט דא די אלע רעסטריקשענס. פאר'ן איך בין געקומען אויף פענעווע בין איך קודם געווען א וואך אין פלארידע אויך וועגן א מקווה, סאו וויל איך ענק זאגן רבותי, אונז זעמער אייביג געווען די גיני פיגס און אונז זעמער געבליבן די גיני פיגס, און אונז לאזמיר זיך רבנים געבן סטעיטמענטס אז מען זאל זיכער מאכן אז מען נעמט די נידל ווייל נאר די נידל גייט אונז מאכן אז מען זאל בלייבן לעבן, שטייסטו, נישט די נידל גיימיר אלע שטארבן חלילה, נעמען די נידל וועט מען בלייבן לעבן. יעצט וויל איך איר זאלט'ס אויסהערן דא א זאך פון קרית טאהש, הערט'ס אויס. וויכטיגע נייעס פאר איינוואוינער אין קרית טאהש וואס איר וועט נישט טרעפן די נייעס אינעם אויסגאבע די בלעטל. א דרײַ און צוואַנציק יעריגע בחור אן איינוואוינער פון קאנאדע מיטן נאמען חיים אהרן אריה לאוער א זון פון הרב ר' שלמה לאוער פון טאראנטא איז ליידער טראגיש אוועקגעריסן געווארן דעם פארלאפענעם דאנערשטאג פרשת וירא נאכמיטאג אין ירושלים עיר הקודש. דער בחור, אן אויסגערופענער מתמיד, וואס האט געלערענט ביז דעם ווינטער זמן אין בית המדרש גבוה ד'לעיקוואוד אין חבורת קדשים, איז אריין דעם ווינטער לערענען אין בריסקער כולל תפארת צבי אין ארץ ישראל. דער בחור האט זיך געלאזט וואקסינירען מיט דעם קאוויד נײַנצן וואקסין, ער האט גענומען יעצט פארן ארויס פארען קיין ארץ ישראל די צווייטע דאזע פונעם קאוויד נײַנצן וואקסין, די פאמיליע זאגט אז זייער רב אין טאראנטא האט עס געראטן צו נעמען. דער בחור האט דעם דאנערשטאג העבר עלינו לטובה נאכמיטאג געזאגט פאר די חברותא אז ער גייט כאפן א דרימל און ער קומט צוריק צום סדר, ער איז געווען א געזונטערע בחור עס האט אים גארנישט געפעלט. די חברותא האט געזעהן אז די בחור קומט נישט צוריק און עס איז געווען וואונדערליך איז ער אראפגעגאנגען אין דארמעטארי זעהן וואס ס'גייט פאהר. דאס ביטערסטע וואס איז נאר מעגליך איז פאר אים אנטפלעקט געווארען, ער האט גלייך אריבער גערופען די הצלה, און אמבולאנס מיטגלידער האט באשטעטיגט די פטירה השם יקום דמו. די נייעס וועט איר נישט טרעפן, נישט אין די בלעטל און אויך נישט אין די אלע אנדערע אויסגאבעס, אפילו אויב מען וועט עס פארציילן, וועט מען אייך נישט פארציילן ווען און נאך וואס ס'איז רחמנא לצלן געשען די ביטערע טראגעדיע. קראנטע אינפארמאציע וועט איר נישט הערן פון די וואס האבן בלויז איין אינטערעס ווי מער בענעפיטירן פון אייער שטימע. נו, האט דער עולם געהערט וואס דא גייט פאר? ס'איז אומגליק! אונז זעמיר גיני פיגס געווארן פאר די גאנצע וועלט! דאס אלעס! אין אן אנדער לאנד קען מען דאס נישט מאכן! קוק אין אמעריקע וואסארא רעזיסטענס מ'האט געמאכט! און גארנישט! אין ארץ ישראל קענסטו נישט מאכן גארנישט, וועלן נישט געבן דיר נישט קיין פאספארט וועלן זיי דיר נישט געבן זאלסט נישט קענען גיין אין די גאס איינקויפן! ס'איז א לאנד פון קאמוניזם און פון דעסטראקשען! וועגן דעם כ'האב מיך אויכעט צוריקגעצויגן דא! כ'וויל נישט דארט וואוינען מער!

איך וויל דיר עפעס זאגן, היטלער האט אמאל געזאגט, אפילו איך גיי פייגערן, איך בין שוין נישט דא מער, אבער איך האב איבערגעלאזט אזא דענט אין כלל ישראל, קיין איינער וועט דארט נישט זיין נארמאל, און דאס איז נעבעך אמת, קיינער איז נישט נארמאל, מ'האט א גאנצע מדינה פול מיט משוגעים, די פירער זענען נאך מער משוגע, און אלעס איז פארן דאלער, איך האב געליינט אין איינע פון די, איך ווייס, אין די טמא'נע קהלה, כ'געדענק נישט ווי, אז טאמער א ישיבה לאזט וועקסענירן א בחור קריגט די ישיבה. טויזנט דאלער און דער בחור קריגט איך ווייס נישט וויפיל, איך וויל דיך פרעגן א זאך, זייט ווען געט מען געלט אויב מען זאל נעמען מעדיקעישן? דאס איז א פינסטערע זאך, ס'איז געווען מיט יארן צוריק, דאס גייט צוריק צוויי דריי הונדערט יאר, איז געווען די ניו ווארלד אנארדענונג, די נייע וועלט'ס אנארדענונג, דער ר' נתן רעדט שוין פון דעם אין הלכות בית הכנסת, ער זאגט אז זיי ימח שמם וזכרם, זיי האבן אלעמאל געוואלט מאכן א נייע וועלט אנארדענונג. און ווער איז דאס געווען? איך וועל זאגן פונקטליך ווער. ס'איז דא איינער וואס איז געווען גאווערנער אין ניו יארק סטעיט אסאך יארן, וואס ער איז געווען א לינקער שבלינקער, געשטארבן געפייגערט האט ער אין בעט פון א סעקרעטערי, יא, זי האט אים אנגעטוען נעבעך די קליידער און זי האט גערופן אז מ'זאל אים קומען אויפפיקן ווייל ער איז שבק לן חיים. און ער האט געהאט איין בן יחיד, און דער בן יחיד האט געזען אז דער טאטע איז משוגע, איז ער געגאנגען און גענומען א שיף, און ער איז אוועק געפארן אויפן גרויסן ים, מען האט אים קיינמאל נישט געטראפן, ס'איז אבד זכרו לעד. ס'איז כמעט אזוי ווי די מעשה ס' ווערט געברענגט, דער רמבן האט געהאט א תלמיד וואס דער תלמיד איז געווארן א פרייער, און דער רמבן האט אים געפרעגט וואס איז געשען מיט דיר, זאגט ער, דער רבי האט געזאגט א תורה וואס איך האלט אז ס'איז נישט אמת, און ממילא אז ס'איז נישט אמת, האב איך זיך אפגעלאזט אינגאנצן פון אידישקייט. פרעגט ער וואס האב איך געזאגט? דער רבי האט געזאגט אז אין שירת האזינו שטייט גאנץ כלל ישראל אלע דורות פונקטליך אויפן נאמען, דארט וועסטו טרעפן אלעס, און עס איז דאך נישט מעגליך, זאגט ער דער תלמיד פון וואנט ווייסטו עס איז נישט מעגליך? זאגט ער איך הייס אבנר, אבנר ווי בין איך אין שירת האזינו? זאגט ער ס'איז דא א פסוק אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם. יעדעס דריטע אות איז אלף בית נ' און רייש, אבנר. און אזוי טאקע געווען, ס'האט אים זייער לייד געטון וואס ער האט זיך אפגעלאזט פון אידישקייט, האט ער גענומען א שיף און איז אוועק געפארן אויפן גרויסן ים, און ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פון אים, איז דא דער. ער האט געהייסן נעלסאן ראקפעלער. ער איז געווען פון דזשעניוערי די פירסט ניינטין פיפטי ניין איז ער געווען ביז דעסעמבער די עיטינט ניינטין סעווענטי טרי ער איז געווען א ריפאבליקען למעשה ער האט נישט איבער געלאזט גארנישט פון זיך גארנישט ער האט איבער געלאזט א האספיטעל האט ער איבער געלאזט ער האט איבער געלאזט א פאנד ס'איז געווען צו טייער צו באצאלן די רענט אין ניו יארק האבן זיי אוועק געמופט אויף די בראנקס. זיי זענען אויך פון די חברה וואס זיי האלטן אז מען דארף אלע אלטע און קראנקע אומברענגען, ס'איז א שאד וואס זיי האלטן אומזיסטיגע פרעסערס. האב איך עפעס פון דיר איז גוט און טאמער נישט גיי אין דר'ערד. און נאכדעם איז דא איינער סאראש, אים האט דער פרע דער געוועזענער פרעזידענט מיסטער דאנעלד טראמפ האט אים ארויסגעווארפן פון אמעריקע. ער איז געווען א געפערליכער מענטש, ער. איינמאל שיעור אונטערגעברענגט ענגלאנד מיט געלט, ער איז געווען א געפערליכער מענטש. למעשה, ס'איז געווען נאך אזאלכע חברה, ס'הייסט די נייע וועלט איינארדענונג, און זיי האבן געהאלטן אז אונז דארף מען נאר האבן מענטשן וואס אונז קען מען פון זיי עפעס האבן, אז איך האב פון זיי גארנישט, הרג'ע זיי אויס און א גוטן טאג. און ס'וועט נאכאמאל קומען צו דעם אויכעט, ווייל יעצט איז געווען אז מ'האט אנגעזאגט אלע שפיטעלער זאלן נישט ארייננעמען קיין קראנקע, זאלן זיך די קראנקע מוטשען. און מען זאל זיי געבן אז זיי זאלן שנעל גיין אויף יענע וועלט, און מען וועט זיי נישט קענען מאכן א לאו סוט אויך נישט, בקיצור אזוי ווי אין דער אלטער היים אין די שווערסטע צייטן, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, אונז כאפט מיר עס נישט, אונז זעמיר ביזי מיט אונזערע שטותים, ווייטער כאפט מען א דאלער א דאלער, וואס עטס פארשטייטס נישט איז כאפטס וויפיל דאלער עטס ווילט, אז עס וועט זיין א גזירה אויף כלל ישראל זענט עטס אויך אין כלל ישראל, עטס גייטס אין איינעם אין די אויוונס אזוי ווי יעדער. איז ממילא זאלט עטס וואטשן וואס עטס טוטס, און מען דארף שטעלן אזאלכע מענטשן, זיי הייסן די נטורי קרתא, איך מיין נישט פון ירושלים, איך מיין מענטשן וואס זאלן וואטשן אויף אונזער פארמעגן און אויף אונזער געזונט, און אז מען זאל נישט אדורכפירן געזעצן וואס מען טאר נישט, עטס האטס ענק פון אלעם געלאזט. ס'איז דא א גרויסע ישיבה אין דעטרויט מישיגען וואס ס'הייסט בית יהודה, זיי האבן גענומען די מיסיס ביידען, די פירסט לעידי, אלס א געסט ספיקער, פאר זייער דינער. פארשטייסט? אונז איז מען דאך אזוי שוין אויסגעלאסן, מען חנפערט זיך צו יעדן משוגענעם, נישט נאר מען חנפערט זיך צו יעדן משוגענעם, מען נעמט אריין פאר א ישיבה, פאר א דינער נעמט מען אריין א פרוי זאל זיין די. געסט ספיקער. עס איז אנבעליוועבל, אונז זענען דאך אזוי צו צושאסן און צו צוהארגעט, נאר אונז האט מען איין זאך, ישן, חדש, בושן, דושן, שמושן, די פאר זאכן וואס מען האט מיטגעברענגט פון דער אלטער היים. מיר האט דערציילט א רב, ער האט אמאל גערעדט מיטן רעבן וואס איז וועגן ישן, האט אים דער רבי געזאגט צוויי זאכן, קודם אין שולחן ערוך שטייט אויב ס'וואקסט מער ווי איין מאל א יאר איז נישט שייך קיין חדש, און אין אמעריקע האט דער רבי געזאגט האב איך מיך נאכגעפרעגט וואקסט פיר מאל א יאר ווייץ, אבער אזוי האט דער רבי געזאגט, כ'מיין איך דערצייל עס נאר וואס כ'האב געהערט, אבער כ'ווייס אז ס'אמת ס'וואקסט מער ווי איין מאל א יאר וואקסט זיכער, און נאכדעם האט אים דער רבי געזאגט און וואס איז וועגן תולעים, תולעים איז נישט קיין לאו אין די תורה. אז דו נעמסט ישן זיך אלטע אנגעווערעמדיגע סחורה שוין עניוועי סאו דאס איז וואס דא גייט פאר אין דייטשלאנד פלעגט מען זאגן יעדער ווארום האט א דארום ס'מיינט אזוי ווארום דארום דו ווילסט זיין גוט און קענסט מאכן גאר נאך ארגער אויכעט איז דאס איז וואס דא גייט פאר האט מען גענומען און מ'האט געמאכט א נייע זאך אז מ'גייט נוצן מדינת ישראל פאר גיני פיגס יא מ'האט זיי גענוצט ס'האט מען דא טויטע ס'האט מען אלעס. ס'איז גוט, אויף זיי טעסט מען אויס די נידלס און ס'ארבעט נישט, זיי זאגן אלע קלאר אז ס'ארבעט נישט, ס'איז א וועיסט אוו טיים, יעצט איז ארויסגעקומען א נייע סטאדי אז פייזער זאגט זיי קענען שוין פארבעסערן, פארבעסער דיר נישט, געב נישט קיין גארביטש פארן עולם, עניוועי למעשה זעמער אויף גרויסע צרות, מיענווייל איז אבער דא אזוי ווי ביים עגל איז דא אויכעט מאמינים, דער עולם האט געקוקט ווי מען קען מאכן פרנסה. איז די גאנצע וועלט האט געקוקט ווי מען קען מאכן פרנסה, איז דא דא אזא לאנד, די לאנד הייסט פענאמא, און זיי, איך האב זיי אנגעקאלט, זאגן זיי קענסט קומען נישט קיין פראבלעם, און פארטיג, איך קום דא אן ביי די גרעניץ זאגט מען אנטשולדיגט, דו מוזט גיין אין קווארענטין אדער נעמען די נידל. האב איך געזאגט דער נידל האלט איך נישט ביים נעמען, אפילו איך זאל נישט מאכן די מקוה, אפילו איך זאל דארפן צוריק פארן פאר איך ענדערש צוריק, אבער אין קווארענטין, אזוי ווי ס'איז דאך דאנערשטאג ביינאכט, זאל איך זיצן ביז זונטאג נאכט אין קווארענטין, שוין איך בין מסכים, איך האב געדארפט באצאלן פינף הונדערט און זעכציק דאלער פאר א טייערן האטעל וואס מ'האט מיר געגעבן אויפן פערדן שטאק, ס'איז דא א פערדע שטאק און א פיפטע. ס'איז דא צוואנציג שטאק, אבער א פערדע און א פיפטע דאס איז קוואראנטין. דארט זענען אלע קראנקע דא, יעדער היסט דארטן. נו, טאמער האט איינער נאכנישט געהאט קאוויד קריגט ער עס דארט. און דו דארפסט עס באצאלן. איך האב נישט געטארט ארויסגיין פון די טיר. איך האב נישט געטארט גיין אין די האל אפילו. שטעל דיר פאר ווי איינגעשפארט מען איז געווען. און כ'האב נישט געהאט קיין חומש מיט מיר, כ'האב נישט געהאט א שבת'דיגן סידור מיט מיר. איז דער רב דער וואס האט מיך דא גערופן, האב איך אים געזאגט שטעל מיר צו א סידור מיט א. חומש מיט עפעס צו עסן, איך האב נישט מיטגעברענגט צו עסן, איך האב געמיינט איך וועל עסן, איך ווייס ווי איך וועל עסן, אבער נישט אין דא אין אין א האטעל ווי די זון און די לבנה קומט זיך נישט צוזאמען, האט ער מיר אריינגעשיקט דא דא ביקור חולים, האט ער מיר אריינגעשיקט אזויפיל צו עסן אז ס'איז נאך געבליבן נאך פאר צוואנציג מענטשן. גוטע עסנס מיט אלעס און ער האט מיך געפרעגט וואסערא סידור איך ברויך, ווייל ס'איז דא אשכנזישע און ספרדישע. דער אמת איז איך בין א ספרד, אבער ליידער אסאך יארן, איך בין דאך אונטערוועגנס, איך בין דאך, איך בין דאך ארויסגעווארפן פון אלע קהילות, איז דארט וואו איך דאוון, איז דאוונט מען אשכנז, און איך האב מיך שוין צוגעוואוינט צו אשכנז. דער הייליגער חתם סופר זאגט אז אשכנז איז א הייליגע נוסח. ער זאגט נאר, די ספרדים האבן געהאט אזא גרויסן מענטש, אזא. צדיק יסוד עולם ווי דער אר"י הקדוש וואס ער האט געקענט איבערדרייען דעם נוסח, אבער אשכנז דאס איז דער אמת'ער נוסח און דאס איז געווען דער אלטער נוסח, אבער ס'איז מיר נישט קיין חילוק איך גיי נישט יעצט די זאכן אריינגיין, איך האב נישט געהאט א אנדערע שול קיינער האט מיך נישט אריינגעלאזט, ווי מ'האט מיך אריינגעלאזט האב איך געדאווענט אזוי ווי זיי, האט מיר א רב געזאגט קענסט דאך אבער שטילערהייט דאווענען קודם הודו און נאכדעם ברוך שאמר זאג איך איך האלט נישט דערביי, איך האלט נישט אז דאס איז, עס איז אין א שול ווי מ'דאווענט אשכנז, זאל איך גיין דאווענען ספרד. עניוועי, זיך עס נעמען אפ קענסט מיר שיקן וואסערע סידור דו ווילסט, אשכנז, ספרד, סידור, איט דאזענט מעיק א דיפרענס, ס'איז דאך נישט דא קיין ספר תורה, איז דאך דא נישט גארנישט דא גארנישט, קיצור דא בין איך געווען שבת פרשת וירא בין איך געווען דא, ס'איז נישט געווען נישט נאר א מנין, ס'איז נישט געווען קיין מזומן אויך נישט, ס'איז נישט געווען גארנישט, קיין איד איז נישט געווען אינגאנצן האטעל, שוין, האסט געטארט ארויסגיין אויך נישט. עניוועי, שוין דאס אויך דורכגעקומען ברוך השם. כ'מאך שוין דאס אין די פרייע וועלט, איך בין שוין נאכן קוואראנטין, און מ'האט מיר אריינגעשטופט אין די נאז אזא טעסטער, און זיי זאגן אז ס'איז נעגעטיוו, און מ'האט מיך ארויסגעלאזט. שוין, ברוך השם פאר דעם. עניוועי, וויל איך ענק זאגן, די גאנצע וועלט מאכט געלט פון דעם. א האטעל, א פארשטינקענע האטעל, טשארדזשן דארטן הונדערט פערציג דאלער א נאכט, און דו מוזט זיין דריי נעכט.

איך בין שוין געווען דא ביי די מקווה, איך ווייס וואס די מקווה איז, ס'איז דא דא איין מקווה האב איך געבויעט דא מיט דריי דריי אהאלב יאר צוריק, און כ'האב עס אהערגעשטעלט מיטן שענסטן אופן, כ'האב פאר א טשענדעליער פאר די מקווה אינדרויסן באצאלט דריי טויזנט פינף הונדערט דאלער, און די פרויען זענען געקומען שרייען רבי ווען קען מען שוין גיין אין מקווה, זאגט זיי דער רב וואס האקסטו א טשייניק, דו גייסט דאך נישט אין קיין מקווה.

איינגעבויט אין די סעמענט, די סעמענט פון די מקווה איז געווען געהאלטן מיט די אייזענעס פון די סטים, איז קודם האט מען געדארפט טרעפן אן עפענונג אונטן מען זאל קענען מאכן א לאך אז אלע וואסערן זאלן ארויסרינען, נאכדעם האט מען געדארפט טרעפן ווי דאס דרייט זיך, איך האב נישט געוואוסט אויפברעכן אלעס, אז כ'האב געמאכט א לאך אונטן און ס'האט נישט געהאלטן מער קיין וואסער בין איך שוין געווען אקעי, איך האב געוואלט וויסן אזוי ווי אויף אלע פיר זייטן האט מען געלייגט די סחורה דארף איך אלע פיר זייטן פון אונטן מאכן א קליין לעכל. איי ס'איז געבליבן דארטן אינעווענדיג אייזענעס וואס ס'פאנקציאנירט צו גארנישט און דאס באדערט מיך נישט. איי ס'איז דאך דא א פראבלעם מיט אייזן-בעטאן, איז קודם כל די מקוה האט אייזן-בעטאן עקסטער אויך, און צווייטנס, כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא א היתר פון קבעו ובנה, כ'נוץ עס זייער אסאך פאר מקווה'ס. די משנה ברענגט אז טאמער ס'איז געווען א נדבך, נדבך הייסט א בענקל, ס'איז א געהעריגע כלי, טאמער איז קבעו ולא בנה עליו דעמאלטס איז עס טמא. טאמער ס'איז בנו עליו ולא קבעו איז עס טמא, קבעו ובנה טהור מכלום, דאס איז אין פר' כלים פרק כ, משנה ה. איך טענה אז כ'ווייס בכלל נישט וואס די רבנים האבן זיך איינגעלאזט אין א מלחמה יא אייזן ביטאן נישט אייזן ביטאן, סאטמאר רבי אליין האט געזאגט הגם איך בין עס מתיר אבער איך האב נישט געלאזט ביי מיר עס נוצן, ענד ליטל דאז עניבאדי נאו וואסערע צרות עטס האמיר געהאט פון די מקוה וואס איז לעבן די הייוועי און יעדע טראק וואס איז דאמפס, טאנצט מיט די מקוה, געהאט אסאך צרות, מ'האט נישט געקענט מאכן אז ס'זאל נישט זוחל זיין, ביז איך האב זיי געזאגט שוין לאנג צוריק מ'זאל ארומגראבן די מקוה, מ'זאל אריינגיסן דארטן סעמענט מיט אייזן בעטאן וועט זיך עס האלטן, און איך הער זיי האבן אזוי געטון, איך בין נישט דארט געווען, למעשה, איך האב קיינמאל נישט פארשטאנען פארוואס קיין שום רב האט נישט געכאפט קבעו ובנה, טהור מכלום, וואס מ'דארף טון איז מ'דארף קודם קובע זיין די. אייזן אין דר'ערד, און נאכדעם בויעט מען אויף דעם מיט די סעמענט, דאס איז קבעו ובנה וואס זאל זיין, ס'איז דא אין פון י' אייר איז דא א תשובה, שרייבט ער אזוי, מחבר ווערט געברענגט אז אויב איינער נעמט א גיגית און ער מאכט א לאך צו מען מעג זיך יא טובל'ן צו נישט, זאגט ער, לו עמי שומע לי, איך וועל ענק זאגן וואס מען זאל טון, נעמטס א געהעריגן טאפ, איי דאנט קעיר וויאזוי ס'איז אפילו ס'איז אן אייזענער טאפ, מאכטס קבעו ובנה און דאס איז לכתחילה כשר, אזוי ברענגט ער די תשובות. איז במילא האב איך נישט קיין שום פראבלעם. יעצט, מיר האט געזאגט איינער פון מיינע חשוב'ע רעבעס, הרב הצדיק ר' מאיר פאזען האט מיר געזאגט זאלסט קיינמאל נישט נוצן דעם היתר, נאר אז טאמער דו האסט שוין נישט קיין שום אין ברירה, ווייל סוף כל סוף די מחבר ברענגט נישט דעם היתר, און די קבעו ובנה דאס איז נאר ביי טומאה, ביי כלים איז נישט זיכער אז ס'איז אזוי, הגם ס'איז דא דארטן אחרונים וואס זאגן אז ס'איז ביי. כלים אויך דאס זעלבע, אבער דא אז דו האסט נישט קיין אנדערע ברירה נוץ עס, אבער לכתחילה זאלסטו עס קיינמאל נישט נוצן דעם היתר, און אמאל אמאל דארף איך עס נוצן, יא אמאל אמאל, כ'בין געווען אמאל אין א מקווה, ס'איז געווען פינף שטאק הויעך, ס'הייסט די מקווה איז געווען געבויעט אונטן אבער ס'איז געווען א פינף שטאק נורסינג האום, איך האב נישט געקענט איבערמאכן די אלע פייפס, ווייל אז איך מאך איבער די פייפס דארף איך דיסטרויען דעם גאנצן בילדינג, האב איך זיך פארלאזט, כ'האב ארויפגעגאסן צעמענט דערויף, קבעו ובנה, און א גוטן טאג, מען טוט אמאל זאכן וואס מען מוז. א איד איז אמאל געקומען צום חזון איש, ער האט נישט קיין שום פלאץ ווי צו בויען די מקווה נאר אין בית מדרש אין ארץ ישראל אין תל אביב, האט דער חזון איש געזאגט זאלסט בויען, זאגט ער אבער רבי ס'איז דאך דא א הלכה מ'טאר נישט מאכן פון א בית הכנסת טאר מען נישט מאכן א בית מרחץ, זאגט ער נו וואס וועט זיין, וועט דאך דער אייבערשטער שטראפן פאר דעם, יא? וועט דיך נעמען אין גיהנום, וועסטו גיין אין גיהנום פאר כלל ישראל, דאס איז דאך דער תפקיד פון א רב, דו מוזט צושטעלן פארן עולם, איי מען וועט גיין אין גיהנום וועט מען גיין אין גיהנום, נאר מען דארף וויסן ווי איין און ווי אויס. ס'דא דער חזון איש זאגט אויף א פלאץ ווען א רב זעט אז ער האט נישט קיין ברירה עס איז נישט דא קיין מקווה זאל ער נעמען און מאכן שאובין בהמשכה דאס איז מדרבנן איז דאס פסול מן התורה איז עס אבער כשר איז ער מציל כלל ישראל פון א דאורייתא'דיגן איסור פון נידות זי איז נישט קיין נידה דאורייתא מער זי איז שוין א נאר א נידה דרבנן יעצט דאס איז אויך א זאך וואס איך וואלט קיינמאל זיך נישט געטרויט צו פארלאזן ווייל סוף כל סוף קען מען מאכן מיט קינד סטארס. איז למעשה וועלכע איז ער נישט פסקנ'ט אבער אזוי א רב מיינט ער איז דא נאר ער זאל אנטוהן די פיזשאמעס די גרויסע רעזשוואלקעס מיט די גרויסע בעקיטשעס מיט די קאלירטע א רב דארף זעהן אז סזאל גיין גוט פאר יעדעם און אז סגייט נישט גוט דארף ער זיך מוסר נפש זיין סאו עניוועי איז כ'בין נאך דא יעצט אין פאנאמא, און כ'האב זייער א שווערע ארבעט פאר מיר, ווייל ס'איז א ריזיגע בילדינג א שול, און מ'האט עס געבויעט מיט סילונות הכפופות, און מ'קען נישט צוקומען צו דעם כלי מקווה, איינמאל אין לעבן האט מען עס אנגעפילט, טוט דאס אויך נישט גוט, ווייל לכתחילה א כלי דארף מען מעלה זיין דרך שוליים, דאס מיינט אזוי, מען טובל'ט עס מוז מען עס ארויף ברענגען אז ס'זאל זיין, ס'זאל נישט מקבל זיין אז דער טאפ, דער קאווער, דער דארטן ווי דער קאווער קומט, דאס זאל מען ארויפנעמען דרייענדיג אזוי אז ס'זאל קיינמאל נישט ארייננעמען אין זיך קיין וואסער, טאמער נישט אז דו גיסט עס צוריק איז עס א פראבלעם פון אדער נתן סאה ונטל סאה אדער נאך א שטיק צייט ווערט עס כולו שאוב און דאס איז אזא זאך וואס קיינער גיבט נישט אבאכט איז במילא דארף מען זייער וואטשן וואס מען טוט ביי די כלים מקווה ווייל ס'איז נישט קיין געים, טבילת כלים איז א דאורייתא. איז במילא מוז איך דאס איבער מאכן דא, און ס'איז א א גרויסע בילדינג א ברענד ניו בילדינג, ס'איז א שווערע דזשאב איך ווייס, כ'האב מיך דאס נישט געוואלט אונטער נעמען, אבער זיי זאגן אז זיי האבן נישט קיינער ווער ס'וועט עס טון, און זיי האבן נישט קיינער ווער ס'פארשטייט צו דעם, סא בקיצור בין איך געקומען. און אויך איז דער רב דא איז געווען א רב הצעיר מיט יארן צוריק, אין איינע פון די לענדער ווי איך האב געמאכט א מקווה אין סאוט אמעריקע, איך דענק נישט פונקטליך אין וועלכן ס'איז געווען, און מ'האט באפאלן די שול, און איך בין געווען אין די מקווה דעמאלטס, און איך האב געהערט מען שיסט אינדרויסן, האב איך מיך באהאלטן אינעם בור, די בור איז געווען אויסגעטרוקנט, איך האב ארויפגעלייגט דעם דעק, איך האב מיך באהאלטן אינעם בור, כ'בין דארט געווען א גאנצע נאכט, דעם נעקסטן אינדערפרי קומט דער ראש הקהל און זאגט אויף אידיש. איך זאל מיך איידענטיפייען ווי איך בין ווייל די קריזיס איז פאריבער, מ'האט שוין גערופן די פאליס און מ'האט די מאפיא אוועקגעפירט. בקיצור, מ'האט מיך געעפנט די בור און כ'בין ארויסגעקומען. ס'איז געווען ממש א נס. און דעמאלטס האט יענער רב געזאגט, דער וואס איז געווען רב, איך מיין אז ער האט אדער ריטייערט אויף ארץ ישראל אדער לעבט שוין נישט, ער האט געזאגט דעמאלטס אז ער האט נישט געטראפן א מענטש וואס ער קען א מקווה אזוי ווי דער רב ראזענבערג. ס'געווען דארט אויך א זאך אז א פרוי איז געווען שוואנגער און זי האט זיך מגייר געווען. האט מען געוואלט אז די מאמע זאל זיך טובל'ען פאר זי האט די בעיבי, ווייל דעמאלטס ווערט דאס קינד א איד אויף די טבילה פון די מאמע, איז דער רב געקומען יעדע האלבע שעה צו ס'איז שוין פערטיג די מקווה פערטיג די מקווה, עניוועי, ברוך השם ס'איז פערטיג געווארן, ס'האט יענער רב געזאגט האט נישט געטראפן נאך אזא מומחה ווי דער ראזענבערג און ממילא ווייסן זיי מיך צו רופן, איך האב זיי געבויעט די ערשטע מקווה דא אין פאנאמא, יעצט. מיט פיר יאר צוריק, יעצט איז שוין די צווייטע מקווה, ברוך השם. וויל איך זאגן פארן עולם, די אלע זאכן וואס די וועלט פירט זיך אזוי שמוציג און ביליג, דאס האט סאבקאנטשעסלי א עפעקט אויף יעדן, ס'האט עפעקט אויף אידן אויך, און ממילא ס'האט אן עפעקט אויף אונז, דארף מען נישט וויסן וואס ס'וועט זיין פון אונזערע קינדער, דארף מען זיך אויף דעם אויך זארגן. יעצט איך וויל עטס זאלטס אויסהערן ווי נידריג די וועלט איז היינט געווארן, איך וויל עטס זאלטס אויסהערן.
How would you feel if your daughter, sister or mother

איז האב איך געמאכט א מקווה אין גאלדערס גרין, כ'בין אוועק אינמיטן, כ'האב מיך אויסגעשריבן בכתב, ס'איז דא אין די מינוטס, שטייט קלאר אריין געשריבן אז טאמער טוט מען איין זאך און איך בין נישט דארט, פארלאז איך דאס פלאץ, האטס נישט קיין שום טענות אויף מיר. שוין, איז געווען אלץ איז דאך דא חכמים, איז דא איינער וואס ער איז דארטן א דיין, זעט אויס אז ער איז נישט אזוי מצליח, ער לערנט פאר מנחת חינוך, עניוועי, איז דער דיין איז א משוגענער הונט געווען, איין טאג ווען אונז זעמער נישט דארט געווען, איז ער האט זיך געבעטן מיין ארכיטעקט און אינדזשעניר אז ער וויל אריין גיין באקוקן דעם פלאן. יעצט איך האב גראדע געהאט אנגעזאגט מען זאל קיינעם נישט אריינלאזן, איך ברויך נישט קיין הילף, איינער וויל ווען איך בין דארט קען ער קוקן, אבער סתם אזוי בין איך נישט אינטערעסירט אז יעדער טאם דיק און הערי זאל קומען דארט באקוקן די סחורה. ס'איז געווען דער רב חנן, רב חנן איז געקומען יעדעס מאל ווען מ'איז געזעסן. איך האב ממש מפליא געווען, אן אלטער איד, ער האט גראדע געוואלט בויען אין א מקוה פאר מענער, מקווה, בקיצור ער האט זיך געוואלט גוט ווי מען זאגט צולערנען, אבער מיך באדערט נישט, איך לערן יעדן אויס, למעשה וואס זיי האבן געטון דארטן איז אז זיי האבן געארבעט אן מיר, און זיי האבן דארטן געלייגט אזא פלעסטיק אויף די גאנצע פלאר ס'זאל זיין וואטער פרוף, ס'זאל נישט אריין קומען וואסער פון אינדרויסן, און דער מנחת יצחק האט געזאגט אויף דעם ס'איז אן אמבטי גדולה וככלי בתלוש די גאנצע מקוה. מען האט אריינגעלייגט אפאר מיליאן דאלער, פיש, טשעך, פאונד, איך ווייס וואס מען האט אריינגעלייגט, דאס איז, איך האב זיי געזאגט איך גיי אוועק, איך גיי וואלק אוועי, איך האב איבערגעלאזט א בריוו פארן ארקיטעקט און אינדזשעניר, און פאר דעם מענטש, דער וואס איז געווען דער וואס האט עס געפירט, איך וויל אפילו נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז אזא לאו לייף, ער גייט מאכן א מקווה, למעשה איז געגאנגען דער שנעק און ער. נישט געוואוסט אז איך האב אריינגעבויט די המשכה אין די מקווה ווייל כ'האב נישט געוואלט צושפריצן, האט ער געמאכט א נייעם פלאן אז דא איז נישטא קיין המשכה מיט אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער. איי דו קענסט נישט ליינען קיין פלאן דו אפגעריסענער פערד וואס דו ביסט. קודם ער טוישט. עניוועי איך בין צוריק אפאר וואכן שפעטער, איך האב געזאגט אלעס וואס ער האט געטוישט וויל איך יעצט האבן די פעיפערס צורייסן אין גארביטש. ער וואס, ווי קומט ער ער זאל טוישן ווער איז ער? ער קען עפעס א מקווה? ער קען אביסל מנחת חינוך און ער איז א ליגנער אויך. נאכדעם זאג איך אים הער אויס איך גיי עניוועי אוועק פון די מקווה ווייל איך האב געארבעט אן עמיר און לויט מנחת יצחק איז ס'אן אמבטי גדולה וככלי בתלוש האב איך געזאגט אזוי ווען זיי וואלטן געמאכט כאטש א לאך איך האב געזאגט אז עטס קענט עס יעצט נאך פאררעכטן מיט מאכן א לאך און מ'וועט עס אנפילן נאכאמאל מיט צעמענט וואס הגם אז ווען איך מאך דעם לאך גיי איך עס אנפילן מיט צעמענט איז דא אין רבי עקיבא אייגער א גאנצע שאלה צו דאס איז גוט צו נישט אבער אויף דעם וואלט איך שוין פארקוקט אבער אז מ'האט נישט געמאכט גארנישט איז עס פסול, און געגאנגען צוויי וואכן שפעטער דער הערשל שנעק שייגעץ טמא, און ער זאגט יא איך האב געמאכט א לאך, דו ליגנער דו ווי האסטו געמאכט דעם לאך, דו האסט דאך נישט געקענט מאכן א לאך ווי נישט זעהט מען דאך עס ווייל מ'דארף דאך עס זעהן, ס'איז דאך געווען שוין געלייגט דארטן זאכן וואס איז חומר בנין, איי דאס איז א ליגנער, דער איז אזוי ווי אלע, איך האלט אז פאדעווע איז דער זעלבער שייגעץ ווי ער, פאדעווע דער גראבער איז גראב ווי א פאס, א שייגעץ. טמא, ווייל דער שייגעץ טמא האט מיך אריינגערופן און ער האט מיך געזאגט אז שטיינהארט האט אים געזאגט אז ער זאל מיר זאגן אז אלעס איז כשר. האב איך געזאגט פיין, לויט שטיינהארט איז עס כשר, לויט נחום ראזנבערג איז עס נישט. זאגט ער הער מיך אויס, דו ענדיג קודם די מקוה, גיי נישט אוועק, לאז נישט איבער. נאכדעם וואס ס'וועט זיין געענדיגט וועט מען זיך אראפזעצן און דאן זען וואס מען קען טון צו פאררעכטן. זאג איך, מען וועט נישט דארפן גארנישט פאררעכטן ווייל דו קריגסט דאך א טשעק פון די פארקאקטע פארדרעקטע קהילה, איך קריג פון זיי קיין טשעק. עניוועי, איך האב עס איבערגעלאזט אינמיטן, ס'האט געדויערט זיבן יאר ביז מ'האט געטראפן איינער וואס האט זיך עס אונטערגענומען צו פאררעכטן, איך ווייס נישט וויאזוי ער האט עס פארראכטן, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, אקעי, איך האב געזאגט ס'איז פסול, גיי ווייטער און דעטס איט. האב איך דעמאלטס געזאגט פאר דעם שייגעץ שנעק, דו ביסט א ליגנער, איך ווייס דו האסט דא גארנישט געטון, דו האסט עפעס ארומגעדרייט מיט די פעיפערס דארטן ביי די המשכה וואס דו האסט נישט געוואוסט וואס דעט איז, ווייל איך האב געמאכט א המשכה, נאר די המשכה איז אין די וואנט, קיינער זאל עס נישט זען, ווייל מ'דרייט עס אן אסאך וואסער זאל נישט. שפריצן וויל איך נישט אויסשפריצן דעם גאנצן צימער עניוועי האט מיר דער שייגעץ האט ארויסגעלאזט א שם אז ער האט עס געבויעט ער האט געמאכט דארטן א לאך און ס'איז אלעס כשר לכתחילה און ס'האט אים שטיינהארט געהייסן מאכן האב איך אים דעמאלטס געזאגט געדענק גוט דו ביסט א יונגערמאן א ראצער דו שפילסט דיך ארום מיט א מקווה ישראל השם דו ווייסט ווי הויעך א מקווה איז א מקווה קען מאכן פון א גוי א איד א מקווה קען מאכן פון אן אשה נדה פון כרת אז עס איז א מצוה רבה צו האבן עונה, דו ווייסט מיט וועם דו טשעפעסט דא, דו טשעפעסט דא מיטן אייבערשטן אליינס, מקווה ישראל השם, טו עס נישט ווייל וועסט באצאלן א ביטערע פרייז, נו ער לאכט ער זיך דאך אויס אז ער וועט דאך פסח באקומען א גוטן טשעק, אדער מען האט אים צוגעזאגט מען וועט אים מאכן דעם נעקסטן דיין אין שטאט, האט מען גענומען יעצט צוויי דיינים איינעם פאדעווע'ס איידעם און נאך עפעס א דיין, און דער שנעק איז ארויסגעפאלן פון די גאנצע זאך. אך, שנעק, קום יעצט כאטש ארויס און זאג מ'האט נאך באצאלט געלט און ס'איז טאקע נישט געווען כשר. דו שייגעץ טמא וואס זעסט דא קען דאך ארומשפילן אזוי מיט א מקווה. וואס דו מיינסט א מקווה דיין בעיבי? א מקווה באצאלט דער אייבישטער געפערליך. שייגעץ טמא וואס דו ביסט. און פאדווא דער זעלבער שייגעץ. רב פאדווא דער זעלבער שייגעץ. ער קען נישט שטיין צו כשר'ן א פסל'ע מקווה ווייל ער זיצט אויפן גראבן סיר הבשר און פארטיג. איך האב אמאל אריינגעשיקט א מענטש ערגעץ און ער האט זיך געהאלטן מען טאר נישט גיין נאר צו די רבנים ווען מען טאטשט א קינד חלילה נאר צו די רבנים האב איך אים געזאגט האב איך אריינגעשיקט איינעם א צייטונג שרייבער ער איז א גוי געווען בכלל נישט קיין איד פאדווא האט עס נישט געוויסט און ער האט געזאגט ער איז געגאנגען אין די און די מקווה און איינער האט אים געטאטשט זאגט ער ער ווייסט ווער ס'האט אים געטאטשט ער זאל מאכן א שווייג ער זאל נישט פארציילן פאר קיינעם ס'זאל נישט ארויסקומען אין די גאס דו אנגעריסענער פערד ער איז געווען א גוי א געבאקענע

היינט קומט ער נישט. מען דארף נאך קודם נעמען פאדווא'ס איידעם און נאך אפאר שקצים, און מען זאל נאך אראפפירן אידן פון וועג, עס גייט נישט אזוי שנעל. עניוועי, כ'וויל ענק זאגן, כ'האב הנאה די מקווה איז זיך נוקם אין אים, ער איז א לאו-לייף, א שמוציאן, מען טאר אים נישט פאלגן, און מען טאר אים נישט פרעגן קיין שאלות. יעצט ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא דער בערל אשכנטוכעזי, עטס קענען זען אשכנטוכעזי און ער האט אויך א ברודער, בערל'ס א ברודער, אן איידעם, וואס איז אויך געווען א. חזר א נואף אלס בחור ווען ער האט אנגעהויבן צו פסק'ען שאלות נשים האבן אים די חברים געזאגט הער אויף מיט דיר זאלסט דיר נישט באדערן די דרעק וואס דו ביסט איך בין געגאנגען אבער זיי וועלען נישט נעמען צו זיין רב אויף זיין טאטענס פלאץ אין פלעטבוש האבען זיי מיר געזאגט די בעלי בתים אז דער טאטע דער אלטער ווייסט צו ער לעבט נאך צו ער לעבט נישט ער האט געהאט א סטראוק דער אלטער איז דער זעלבער חזר סאו ממילא איז כאב כבנו אבער זיי האבען אים נישט נעמען זיי האבען צוגעזאגט זיי נעמען אים נישט און זיי האבען אים טאקע נישט גענומען האט זיך געפענט א שול דא אין ווילימסבורג. איז דער חזר האט א ברודער וואס האט געקויפט א דירה ערגעץ אין בארא פארק, צוואנציגסטע ניינצענטע גאס איך ווייס נישט פונקטליך וואו, און דארט איז דא א שבת עלעוועיטער, און ממילא ער האט געקויפט דארט א הויז פאר אסאך געלט וויל ער נישט אז די קינדער זאלן זען ווי איעדער פארט מיטן עלעוועיטער אין שבת, האט ער אנגעהויבן ארויסצוגעבן מסירה, מסירה, מסירה, מסירה, מסירה, מסירה. כ'וויל דיר עפעס זאגן, חילול שבת איז א גרויסע עבירה, אבער צו שטופן א מחילה איז נאך א גרעסערע עבירה. אויב מען מעג דאס, מעג מען יענץ אויכעט, מאך דיך נישט מער משוגע דער ווייל יענער. די אשכנטוכעזיס האבן געמאכט א גאנצע משפחה פון חזירים. יעצט נישט וואס איך זאג אז מען מעג פארן מיטן עלעוועיטער, נאר ווייסט, פארפיר נישט, דו ביסט נישט דער בר הכי וואס מען טועט טראסטן, ווייל דו זעהסט מיר אויס אזוי ווי מענדל דער ראבער, ראבער! דער שייגעץ גייט ארום און ער איז מסביר, ער רעדט מוסר, דבר תורה, חסידות, וויינט ביי שלש סעודות, משוגענער וואס דו ביסט. ווילסט מענדעלע איך וויל דיר עפעס זאגן, געוויס קענסטו נאך א כאפ אין אמסטערדאם ווייל דארט איז דא א געגנט וואס הייסט די רעד עריע דיסטריקט און זיי זאגן אז דאס גייט אונטער דער עולם קומט שוין נישט מער אמאל האט מען נישט געהאט קיין ווידיאוס אמאל האט מען נישט געהאט די אויף יעדן טעלעפאון האסטו געקענט זעהן סעקס אמאל האט מען נישט געקענט זעהן היינט קען מען זעהן איבעראל סעקס אין יעדן האטעל ווי דו קומסט אריין איז דא א טשענעל דו קענסט זעהן אלעס. סאו די גאנצע דארטן די רעד עריע דיסטריקט שטייט אין די צייטונג אז סגייט אונטער סגייט נישט בלייבן מער דערפון איז במילא גיי כאפ נאך אריין וועסט זיך דערמאנען די יונגע יארן ווי דו האסט געשטופט אריין דעם סיגעטער פופיק צוואנציג זיבעציג דורות מ'האט נישט פוגם געווען מיט די אלע בולשיט וואס די רבי האט אונז פרובירט צו פארקויפן לאז אפ דאס אלס בולשיט ווייל אויף דיין טאטן זאגט מען דעם זעלבן א גאון א צדיק, און אויף דיר וועט מען אויך אזוי זאגן, און איינער האט מיר געזאגט, א בעלזער, ער געווען ביים ציון פונעם רעבן, אבער איז ער געגאנגען צום ברך משה, זאגט ער, ער האט געזען די זעלבע ווערטער, זאגט די זעלבע צדיקים, זאגט ער, אזוי ווי איך גלייב נישט דאס, גלייב איך שוין נישט אויף יענעם אויך נישט. עטס האטס געמיינט עטס וועטס אויפהייבן דעם סיגעטער אז מ'וועט אים מאכן אזוי גרויס ווי די רעבע, דערווייל וואס האט עטס געטון, עטס האטס אראפגעשלעפט דעם רעבן אין תהום רבה, היינט גלייבט מען גארנישט. און נאך דעם קומען די משוגענע חברה און דער עולם איז שוואך און דער מין איז צדיקים מ'קומט דא אויפארבעטן אז מ'זאל זיין שאול די שאול אלטער מ'זאל זיין נישט שאול אלטער'ס חסיד נאר מ'זאל זיין יענקל אלטער'ס חסיד משוגע מטורף דער איד האט זיך נישט געבויגן פאר קיינעם ער האט נישט געטו גארנישט פאר אידישקייט נאר באליידיגט און מבזה געווען זיינע אייגענע מענטשן געפירט א מלחמה מיט די אייגענע קינדער זענען געווען חזירים. כ'הער צו אז איינער האט דער רעבין עפעס צו צוגענומען ווייל ער האט צוויי בחורים בשעת אינגעלייט האבן געזאגט אז ער האט אריינגעשטופט אין די מחילה און זיי האבן געשריגן ס'טוט אונז וויי הי דידנט גיוו ע שיט דאס איז עכטיגע בעלי תאוות ברוך מרדכי האט אויפגעריסן קינדער ווייל מ'האט זיי געמוזט טראגן אין שפיטאל מ'זאל זיי ווי מ'זאגט סטערילייזן ס'זאל נישט זיין חלילה אינפעקשעס דיזיזעס דיד הי גיוו ע שיט ער טראגט די שיט היינט האב איך געכאפט א גרויסן העכט. חזיר וואס דו ביסט שמוציאן, האסט אומגעברענגט די אלע קינדער נעבעך, אומגעברענגט, אומגעברענגט הונדערטער און הונדערטער קינדער, ס'איז דא חברה וואס זאגן איבער פינף ביז צען טויזענט קינדער האסטו געהארגעט דו חזיר, און דער מונקאטשער שייגעץ האט עס צוגעלאזט, עניוועי, צוביסלעך צאלט דער אייבישטער פאר יעדן, און ער איז מאריך אף, אבער ווען מ'הייבט אן צו באצאלן זעמער אלע אויף צרות. עס איז דא א סאלדזשער אין ארץ ישראל וואס איז געווארן שטארק פארוואונדעט, ביי די שומר החומות הייסט עס, און ער איז שוין אפאר וואכן אין תל השומר, און ער האט גרויסע יסיורים, עס איז אבער דא די קענעביס, די דראגס, אז מען רייכערט עס איז אים אביסל גרינגער, האט מען געפרעגט א ק שאלה פון די רבנים צו ער מעג דאס רייכערן אום שבת, איז דא א רב וואס ער הייסט ר' בנציון הכהן קוק צו ער מעג שבת רייכערן די קענעביס, ווייל וועגן רפואה דארף ער עס האבן, יעצט איך. כ'מיש מיך נישט אריין אין די הלכות ווייל דאס איז נישט מיין תחום בכלל, און ס'איז גרינג צו זאגן פאר יענעם מען טאר נישט, פארשטייסט? אבער קען זיין אז ער מוז עס האבן, קען זיין ער האט אזאלעכע יסורים, און כ'וויל ענק פארציילן א קורצע מעשה וואס כ'האב עס שוין אסאך מאל פארציילט, כ'וועל עס יעצט נאכאמאל פארציילן, ס'איז דא א איד וואס ער האט א סטאר, כ'מיין נישט איינס ער האט דריי אדער פיר, ס'הייסט דאוגיס, דאוגיס, ס'איז א פלייש קעטער, דער נאמען דאוגיס, ער האט געהאט א זון. ס'האט זיך אפגעברענט מיט הייסע הייסע אויל פון די פרענטש פרייס, ער איז אריין אין שפיטאל אויף אפאר חדשים און האט נישט געקענט אויסהאלטן די יסורים האט מען אים געגעבן דראגס, דראגס, מארפין, פאר רפואה, ס'איז אדורך פינף זעקס חדשים, ס'איז אים בעסער געווארן ברוך השם און ער איז אהיים געקומען, למעשה אבער האט זיך נישט געקענט אפלאזן פון די דראגס און האט עס גענומען אינדערהיים נאכדעם אויכעט און ס'האט אים געשאדט און ער איז געשטארבן, דעטס איט, כ'וויל נאר אז ס'זאל זיין פארן עולם. כ'בין איך נעם נישט קיין קיין סטענד צו איז דא יא דא חילול שבת צו נישט, צו ער מעג צו ער טאר נישט, כ'נעם נאר א סטענד אז זיך היילן מיט דראגס איז זייער שעדליך ווייל ס'קען זיין מען וועט פארבלייבן מיט דעם און דעמאלטס וועט נישט טויג, דאס אלעס וואס כ'האב געוואלט זאגן, אבער אלס הלכות שבת נעם איך נישט קיין שום שטעלונג. בעיסיקלי וועם מען דארף פרעגן איז א רב וואס איז עס דורך געגאנגען מיט די יסורים וואס ער ווייסט וואס דאס איז, כ'ווייס ישראל חיים מנשה פערדמאן א געוועזענער סאטמארער דיין, און ער האט זיך גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט רופן די הצלה, ס'איז נישט פיקוח נפש, ווייס איך, דעמאלטס איז נאך געווען אזא מאוומענט אז מ'זאל עפעס אויפטון פאר אידישקייט, ווייל דער אייבערשטער איז דאך באנקראט, און סאקמער קאקמער האט נישט געקענט אויפטון גארנישט, ווייל די מדינה האט זיך געבויעט יעדן טאג אין די לענג און אין די ברייט, א, האבן זיך מייאש געוועזן אנהייבן צו טעראריזירן דעם עולם, זיי זאגן אז מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, הצלה, הצלה, הצלה, זאל זיין געזונטערהייט. ס'איז געווען גרויסע אסיפות, ס'איז געווען איינער, ס'איז געווען די הצלה פון די איסט סייד, און. סאקמער קאקמער האט געזאגט מען זאל זיך ארויסזעצן און מאכן זייער עקזיסטענץ און יעצט האבן מיר א פוסק ער איז נישט קיין ישראל חיים מנשה פערדמאן אונז האמיר ר' משה פיינשטיין איז לאכט מען זיך אויס פון אלע עיקרי זייערע ר' משה דער גאון הדור און דער פוסק הדור און ר' משה האט געזאגט מען מעג פארן און מען מעג צוריק קומען ווייל קען זיין וועט עס ברויכן פאר אן אנדערן נאך ר' משה האמיר אונז נישט וועמען צו פרעגן און וואס צו פרעגן און ס'איז אלעס מותר לכתחילה און שוין און זייער גוט געווען נאכדעם זענען זיי געקומען מיט דעם פרידמאן, פרידמאן האט געזאגט מען טאר נישט ווייל מען האט דאך מיט אים געטוהן וואס מען האט געוואלט, ער איז אזא לאו לייף איך קען אים עס נישט מוחל זיין, איך האב נישט געוואלט עסן די אלע טרייפענע נבילה פליישן, איך האב אים געפרעגט איר זאגט אז די בהמה פלייש איז כשר? יא! איר זענט געווען ביי די שחיטה? זאגט ער יא! שוין, שפעטער ווער איך געוואויר מיט א יאר צוויי שפעטער אז מען לאזט אים אפילו נישט אריין צו די שחיטה, ער איז בכלל נישט געווען אין טשיקאגא ווען מען שעכט די בהמות, ער איז א ליגנער געווען.

אויב גייט רופן א גוי זאגט ער ניין איך פיל מיך זייער נישט גוט איך פיל צו די לעצטע מינוט נעם מיך שוין אריין, שפעטער זיי האבן אים אריינגענומען און שפעטער ווען ער איז אהיים געקומען האבן זיי אים געזאגט יעצט איז אונטערשרייבן אז מען מעג רופן די הצלה די לאו לייף וואס דו ביסט, און דעם זאג איך די זאכן קען קיינער נישט פסק'ענען עס מוז זיין א געליטענער מענטש א מענטש וואס האט עס מיטגעמאכט ווען נישט פארשטייסטו נישט וואס יענער וויל א שכוח, זע ער שטופט אריין יענעם אין די מחילה אבער ער כאפט נישט אז דער עלעוועיטער פארן אום שבת איז די זעלבע עבירה. אפילו מסתמא א קלענערע עבירה. סא בקיצור דאס איז עס, יעדער וויל עפעס אויפטוהן פארן אייבערשטן, און ווען ס'קומט צו ערנסטע זאכן, אזוי מען האט יעדעס קינד געשטופט אין די מחילה, נו האט זיך יעדער נישט געמאכט וויסענדיג, נעה כ'האב נישט געזעהן, כ'האב נישט געהערט, איך ווייס נישט און פארטיג. שעים אן יו אלל. יעצט האב איך מיך דערמאנט אז דעמאלטס ווען כ'האב געהאט צוטוהן מיט דעם הערשל שנעק איז האב איך אים געזאגט אז ס'איז דא פון סאטמאר רב איז דא א ווארט ס'שטייט אמרי נא אחותי את, זאלסט זאגן אז דו ביסט א שוועסטער, און ממילא וועט מען מיך נישט הרג'ענען, אזוי האט אברהם אבינו געזאגט פאר שרה, זאגט דער מדרש זאגט די דעת זקנים בעלי התוספות, מכאן ששוחטים לחולה בשבת, וואס האט הודו מיט כוש, זאגט דער רבי א הייליג ווארט, זאגט ער אזוי, לכאורה דער חולה וויל נישט עסן קיין טרייפות, זאגט מען מיר איך זאל גיין מחלל שבת זיין און אים שעכטן, זאל אים די תורה זאגן אנטשולדיגט מען עסט טרייפות מ'איז א חולה, איז די תירוץ איז אז איך זאג אים נישט ער זאל עסן טרייפות, ווייל צו עסן טרייפות איז יעדער ביס איז אן עקסטערע עבירה, און אז מען שעכט איז נאר איינמאל אן עבירה, איז במילא איז ענדערש אז א מענטש זאל שעכטן ווי איידער יענער זאל עסן טרייפות. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, עסן טרייפות מוז ער אליינס עסן, א חולה הייסט יענעם שעכטן פילט ער נישט אז ער טוט עפעס, האט דאך נאר יענעם געהייסן, איז די זעלבע אויך מיט אברהם אבינו, צו גיין הרג'נען צארען הייסט ער א שליח, א איינער פון די.

שייערען פארשטיי איך אויפן פלייש שוין איז האט ער געגעסן צען כזית מיט צען לאווין אבער דו רעדסט דא פון אן אשה נידה וואס דאס איז כרת היא וזרעה נכרתה אין פסוק שטייט ותהי נדתה על נדתה עליו ס'גייט אריבער אויפן מאן אויכעט דער נידות און ער האט נישט געוואלט פאלגן יעצט האט ער באצאלט א ביטערע פרייז ער איז געבליבן אויסגעשפילט גיי לערן ווייטער פאר מנחת חינוך יעצט האב איך געוואלט ארויפלייגן אן ארטיקל וואס דאס איז געווען אין עי בי סי ניוז אז א פלארידע טאפ דאקטער ריפיוזעס א מאסק איז טאלד טו ליעוו די מיטינג דא טוט עס האבן פון עטליכע דאקטוירים וואס זיי האלטן אז נישט נאר די מאסק העלפט נישט עס קומט דאך אריין פון די זייט אויך די לופט נאר די מאסק מאכט נאך ארגער ווייל די טוסט ארויסבלאזן דיין, ווי מען רופט עס, קארבאן דייאקסייד, און דאס שטיקט, ווייל ווען מען אטעמט און מען אטעמט ארויס איז דאס איז קארבאן דייאקסייד, און דאס קען דערשטיקן א מענטש ווייל דאס איז אויסגענוצטע אקסידזשען, און ס'קען הרג'נען די מענטש אויך. ס'גייט נישט ארויס אויך נישט, ס'בלייבט נאך לעבן דיר און ס'מאכט נאך ארגער די גאנצע זאך. בקיצור, מ'האט זיך אנגעהויבן אויסצולערנען אז דאס אלעס וואס מ'האט געוואלט איז אומצוברענגען דעם אלטן עולם און די יוגנט זאלן פירן די וועלט, און קוק וויאזוי דער אייבערשטער האט געפירט. ביל געיטס'נס ווייב האט אים איבערגעלאזט. די טאכטער זיינע האט געמוזט חתונה האבן מיט אן אראבער, זי איז א כלה מיט אן אראבער וואס ער הייסט נאסער, ווייל ער איז אויך אן אויסגעשפילטער מענטש, מען האט געכאפט אלע גענוי וואס זיי האבן געוואלט טוהן, און דערווייל האבן זיי געהארגעט איבער די וועלט שווערע מיליאנען מענטשן. שעים אן דעם אלל. און אונז זעמער די בהמות. מען האט גענומען הערשל קעסטנבוים'ס זון וואס ער פירט דארטן די אין וויליאמסבורג זיין ביקור חולים, און ער איז באלעבאס אויף פייזער און אנדערע, און. זיי האבן אונז געוואלט פארדרייען א קאפ, און נאכדעם איז געווען דער קעכענעקאר קאנאנעווסקי וויאזוי ער הייסט, ער איז זאגן אז מען זאל נאר יא נעמען, און מען האט אונז דער דרייעניקער טאג געזאגט מען זאל נישט נעמען, אונז זעמער אזעלכע כצאן לטבח. דאס אלעס. הערטס אויס דעם זאך דא. העלאו ענד וועלקאם טו די פייוו טערטי עיט פאליטיקס פאדקעסט, איים געלען דרוק.

גיי פונעם טעלעוויזשן, איך לייג נאר אראפ די ערשטע און די דריטע, ווייל דאס צווייטע איז מיט איינער וואס ער טוישט גרויס געלט, דאס איז נישט מיינע ביזנעס זאל ער טוישן זאל ער נישט טוישן, אבער דא טוט עטס הערן ווי מען פרעגט איינע פון די פרויען וואס זענען אין כנסת פארוואס דויערט אזוי לאנג, און זי האט נישט קיין אמת'דיגע תשובה, מען האט זיך גענומען איבער ענק, איך זאג ענק עטס גייטס נישט ארויסגיין לעבעדיג פון דא. איך גיי יעצט אויפשפילן די צוויי קליפ.

ומפחיד אותי. א. כ'האב געוואלט זאגן אז איך בין דא אין פאנאמא, און אין פאנאמא איז דא צוויי קהילות, ס'איז דא די גרויסע קהילה, אלעס איז הרב לעווי, ציון לעווי, ווי איך האב מיך מיט דעם איד ארומגעהארגעט, עטס ווייסטס אפילו נישט, ער האט געזאגט אז ער האט נישט גענוג געלט צו הייצן די מענער מקווה יעדן טאג. עס קאסט צופיל געלט. ס'איז די רייכסטע קהילה, אידישע קהילה וואס איז דא אויפן כדור עולם. מענטשן פארן צו די ארבעט מיט זייערע אייגענע פליגערס. נישט מיט א קאר, מיט אייגענע פליגער. און ער האט געטענה'ט ער האט נישט גענוג קיין געלט. איך האב אים געזאגט דעמאלטס אז דו וועסט נישט הייצן די מקווה זאג איך דיר צו די פאנאמא וועט אונטערגיין. אזוי ווי גאנץ סאוט אמעריקע איז אונטערגעגאנגען וועסטו אויך אונטערגיין. שוין, דער ספרדישע, אז מ'שעלט זיי, ווערן אינגאנצן משוגע האט ער אנגעהויבן. יא, מיט אהער און אהין, מ'האט שוין נישט קיין חילוק. ס'דא א איד וואס מ'דארף אים דערמאנען, ער האט אסאך צוגעהאלפן, ער הייסט ר' בערל, ר' בערל טייטלבוים, אין אמת'ן הייסט ער נישט טייטלבוים, ער איז א ספרדישער, ער איז פון ארגענטינא, ער הייסט נאר טייטלבוים ווייל מ'האט אים געפרעגט וואסערא נאמען ער זאל זיך געבן, האט ער געזאגט ער וויל הייסן אזוי ווי סאטמאר רב, שוין, הייסט ער טייטלבוים, קיין חילוק. דער איד פלעגט פארן ווי איך פלעג פארן, איך פלעג אים קומען זאגן אין ספעין זוכט מען איינער זאל רעדן פון טהרת המשפחה, און אין אנדערע קהילות, איך פלעג אים אלץ ברענגען ווי איך פלעג באקוקן א מקווה, און ער האט זיך נעבעך געשלעפט אליינס מיט זיין ווייב, און ער איז געפארן אויפטון ווייל ער קען ספאניש, באט די אלע זאכן ווייסט קיינער נישט פארוואס, אז דאס האט נישט צו טון מיט עשו, קעסטן בויק און בויק באמפ מיט די אלע, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. למעשה ער פלעגט ארום פארן. ער איז שוין זייער אלט קוים וואס ער וואקט, דער אייבערשטער זאל אים שיקן א רפואה שלימה מיט אריכות ימים ושנים, וואס אסאך אידן זיי האבן געטון שטילערהייט זייער אסאך, נאר אין די איד איז נישט געשטאנען פון זיי פארוואס זיי זענען נישט געווען קיין תחת לעקערס, האט מען זיי נישט באשריבן, ס'איז געווען פיינע אידן וואס האבן אינזין געהאט אנדערע אידן, עניוועי איז למעשה אזוי ביים אייבערשטן איז דא א ביכל אלעס איז פארשריבן ווער ס'האט געטון וואס ס'האט געטון און בעיסיקלי. איינמאל האב איך מיר גע'חלומ'ט איך בין ארויף אין הימל, און ס'איז דא אין די גמרא אויכעט אז איינער פון די תנאים האבן גע'חלש'ט, ווען ער איז אראפגעקומען האט ער געזאגט כ'האב געזען עליונים למטה ותחתונים למעלה, כ'האב געזען ווי די אלע גרויסע שיינע אידן מיט די גרויסע טייטלס זיצן אין די בעק, איך דענק ס'איז געווען א ראש ישיבה אין מירער ישיבה פון פלעטבוש, מען האט אים געברענגט פון ארץ ישראל, ער איז דא געווען אסאך יארן ראש ישיבה, און ער פלעגט פארן מיט די קינדער אין באס. אין די ישיבה אריין ביי זיין ווען ס'איז געווען זיין לוויה איז געווען א ראש ישיבה האט גערעדט אז ער איז געווען א גרויסער עניו און ער פלעגט זיצן אין די בעק פון די באס ווייל ער האט נישט געוואלט די קינדערלעך שטערן זיי האבן ליב צו זיצן פארנט האט ער געזאגט ביי זיין לוויה רבונו של עולם און ווער וועט זיצן יעצט אין בעק אוו די באס? פארשטייסט? יעדער האט זיך זיינע מעלות אין לעבן, איינער זיצט אין בעק אוו די באס ער זאל נישט שטערן די קינדער, עניוועי, סאו ס'איז דא אסאך אזאלכע אידן, איז בקיצור איז די גמרא ברענגט אז דער תנא האט גע'חלש'ט און ער האט געזען עליונים למטה ותחתונים למעלה, זאגט ער איך האב געזען א פארדרייטע וועלט, זאגט אים זיינע תלמידים עולם ברור ראיתי, דו האסט נישט געזען א פארדרייטע וועלט, דו האסט געזען א אמת'ע וועלט. ס'איז דא אידן וואס מ'ווייסט נישט פון זיי אפילו, נאובאדי נאוס, נאובאדי קעירס אבאוט דעם, און וואס געשעהט צום סוף? זיי זענען שטילערהייט אין, נישט אין בעק אוו די באס, נאר אין פראנט אוו די באס. עניוועי, איז דעיס אז מ'חלש'ט און מ'גייט אריין אין א, א, א, ווי מ'זאגט, א ברעין ארעסט, און. זיי קומען זייער אסאך צוריק אפילו גוים, זיי האבן דאס געזען, זיי האבן יענץ געזען, די ערשטע זאך זאגן זיי אלע, איך ליין הונדערטער פון די פון די מעשה'ס, די פירסט טינג דעי אלל סעי, איך האב מיך געטראפן מיט מיינע עלטערן, די ערשטע זאך וואס מען זעט דארטן איז פעמילי, פעמילי קומען און זאגן שלום עליכם, יו דיד א גוט דזשאב, און טאמער האט מען נישט געטון א גוטן דזשאב זאגן זיי יו דיד א הארעבל דזשאב, סאו דעיס לייף עפטער דעט וואס די גוים זאגן, דאס שטייט שוין אין די חזל. א זאך וואס שטייט נישט אין די חזל זאגט מען נישט נאך, אבער אין די חזל שטייט קלאר אז ס'איז דא אזא זאך, און ער האט געזאגט עולם ברור ראית, דו האסט געזען קלאר, איך בין זיכער אז די אלע וואס האבן אמאל באקוקט אויבן אין הימל דעם ביכל זענען אלע אראפגעקומען אפסעט, אז זיי האבן דאך געמיינט אז ער זיצט דארטן אויבן אן דער און יענער און יענער און יענער, נאר מענטשן וואס מ'האט זיך געשטויסן און מ'האט נישט גערעכנט זיך מיט זיי, מ'האט. פארשעמט, זיי זיצן אויבן אן, און די אנדערע מענטשן, וואס מ'האט געמאכט פון זיי א גאנצע א רב, א גאון, א צדיק, א קדוש, וטהור, איז עס דאן גאנץ אנדערע זאכן. ס'האט מיר דערציילט איינער, ער איז געקומען פון אנטווערפן, ער האט געוואלט גיין אויף קברי צדיקים אין אמעריקע, איז ער געגאנגען צום סאטמאר רבינ'ס ציון, ער ליינט אפ וואס פאר א גרויסע פאוערפול מענטש ער איז געווען, און שוין, ער ליינט עס אפ. נאכדעם גייט ער צום סיגעטער, ער ליגט אויך אין דעם זעלבן אוהל, זעט ער די זעלבע. זאגט ער דעם סיגעטער, האבן מיר דאך איצט יא געקענט, וואס פאר א מאכיל נבילות. טריפות ער איז געווען. אויב זיי האבן דעם זעלבן טייטל ווייס איך שוין וויפיל דער דברי יואל איז ווערט געווען. יעצט איך זאג עס גארנישט איך רעד נישט אויפן דברי יואל נאר ווי עס וויאזוי דער סאטמאר רעבעצן געזאגט יעדע גוטע זאך וואס קומט ארויס קומט ארויס פון סאטמאר רבינס הויז. אמאל האט מיר רבי הערשל וועבער געזאגט אז דער רעבעצן וויל אז ס'זאל הייסן זי האט געגרינדעט די הצלה. זאג איך אים זאל עס הייסן הו קערס וואט דו יו קער. דו ווייסט אז דער עולם ווייסט אז זי איז איין שטיק שקר מיט אירע גאנצע בלאף מיט אירע מיר מאכט. עניוועי איך האב געהאט א זיידן. וואס איז אויך אריין אין א קאומע דריי טאג, איינע פון די פריערדיגע גרויסע רבנים איז אריין אין א קאומע. ער ברענגט עס אין זיין ספר זרע יצחק אויף משניות. איז זאגט ער דארטן אז ער האט געקוקט אין הימל און מען האט אים געוויזן אלע גזירות רעות וואס איז אנגעגרייט אויף אידן מיט אלעם, האט ער געפרעגט ווי אזוי קען מען עס מבטל זיין, זאגט ער מען זאל נישט רעדן אין קיין שול, זיץ שטיל אין א שול, וועסט נישט רעדן גייט אאאא אלע שלעכטע גזירות גייען אראפ פון טיש. דער דעברעצינער רב ברענגט אין זיין. ספר, ר' משה שטערן, אז ער האט זיך גע'חלומ'ט ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען גרויסע צרות האט ער זיך גע'חלומ'ט אז ס'שטייט מפני שיבה תקום אז דו ווילסט ווערן אן אלטער איד זאלסט האבן אריכות ימים ושנים שיבה שתיקה יפה בשעת התפילה זאלסט נישט רעדן אין שול איך האב דאס געטענה'ט פאר דעם עלפערט דעם משוגענעם עלפערדא א טאליענער גוי מסתם געווען איז זאגט מיר דער עלפערדא, איך זאל ארויסגיין פון שול? זאג איך אים, ברוך השם. פרעגט ער, וואס פרייסט דיך אזוי? זאג איך אים, אז איך קען נישט רעדן אין א שול איז ביי מיר די גרעסטע געווינס. זאג איך, מיין טאטע זכרונו לברכה האט נישט גערעדט אין קיין שול, ער האט נישט גערעדט אום שבת, ער האט נישט גערעדט מיט קיין טלית און תפילין, ער האט נישט גערעדט פארן דאווענען, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, אז טאמער האט ער א צוגעמאכט מויל און ער רעדט נישט איז א סימן ער איז טהור, טאמער נישט, ס'איז א כלי פתוח איז א סימן אז ער איז טמא. און ער האט געבעטן אז מ'זאל אים באגראבן מיטן שבת. טלית אז דאס וועט זיין אן עדות, ווייל אינעם טלית האט ער אויך נישט אויסגערעדט, און די חברה קדישא מאן האט געזאגט אונז וויל מען נישט זיינע צוואות אונז האבן מיט אים גארנישט אונז האבן דאך לייגן וויאזוי מען לייגט יעדן קויף א נייעם טלית זאג איך איך קויף א נייעם טלית געזונטערהייט אבער לייג אים מיט זיינעם אויכעט ניין ער וויל נישט ער האט תקנות. סאיז נישט דורך לא עברו שבוע אחד און ער הייסט געזעלניק ער איז געשטארבן קוקטס נאך אין די דאטום ווען מיין טאטע איז אוועק און קוקטס נאך ווען ער איז אוועק נישט דורך א וואך א וואך מיט א האלב און ער איז שוין נישט דא געווען ווי קומט דען יענער צו זאגן ווען יענעמס צוואה איז גארנישט ווערט ווען דער מאטעלע לאזט צוואה מען זאל אים לייגן מיט די מחילה אויף ארויף וואלט מען אים געלייגט יא פארוואס א ער מעג מלך פורץ גדר, פארשטייסט? ליטל דיד יו נאו, ער האט אונז איבערגעלאזט די גרעסטע חזירים פון כלל ישראל, די גרעסטע גנבים האט ער אונז איבערגעלאזט פאר רעבעס, און ער האט אויך איבערגעלאזט א נואף וואס ער האט געגעבן הענט פאר פרויען פאר אלע נורסעס, ער איז אויך א רבי, ער איז נאך די גרעסטע רבי, ער איז אין ירושלים, אין לעיקוואוד, און אין פישפיקלאדאן, און אין הוידענאנאש, און ווער ווייסט וויפיל נאך רבנות און פאסטנס ער באזיצט. סאו, דאס איז אמאל געווען אז צדיקים פלעגן אויך אריינגיין אין א קאומא אפאר טעג און זיי האבן געזען זאכן, יעצט. אונזער פראבלעם איז אז אונז האבן מורא צו רעדן דברי תורה און דברי מוסר. אונז האבן מורא. איך וויל ענק דא ארויפלייגן פון איינע פון די גרעסטע בעלי מוסר פון דעם דור. ער איז אליין נישט געווען קיין עה יצירתו ולידתו שלא בקדושה. ער האט זיך אריינגעלייגט אין אידישקייט און אין זאגן מוסר. ער הייסט אמנון יצחק. אינמיטן א גרויסע אסיפה פון הונדערטער מענטשן און מ'האט אים מזכיר געווען אז א פרוי האט באקומען קאראנע און ער זאגט פיין איך זאג דיר צו אז דו וועסט אויסגעהיילט ווערן אבער איין זאך. דו מוזט גיין אנגעטון ווי א צניעות'דיגע אידישע טאכטער, דער אייבערשטער געבט נישט אומזינסט קיין פרעזענטס, יו וואנט סאמטינג, יו פעי פאר איט, און זי האט זיך אונטערגענומען ברבים אז יא, זי גייט עס טון, האט שוין געטון אסאך מאל אזוי, אבער דאס איז יעצט א לעצטיגע זאך, און אים זאגט ער דעם מאן איך הער אז דו מאכסט געשעפטן אום שבת קודש, אזוי ווי פייוויש מענדלאוויטש האט געפירט אין בארדיטשוב האט ער געפירט א מוסד, דער בארדיטשובער רב האט זיך באהאלטן פון אים, שבת איז ער אריין. מיט גוים און מען האט געמאכט גאנצע דיעלס און ער האט געוואלט ער האט געהאט א פריזער און ער האט געוואלט אז מען זאל דארטן האלטן פארפרוירענע טרייפענע פלייש, א שייגעץ פון די גאס, ער איז אויך דורכגעפאלן ווייל ער האט עס געקענט ווען טון דא אין אמעריקע און קיינער וואלט אים נישט געשטערט, דא האט דער אייבערשטער געשטעלט אלעס אויף האלד, ער לאזט אלעס טון, דער סיגעטער האט געקענט טון וואס ער האט געוואלט, נאר וואס ער מאכט עס אין בארדיטשוב, אוי האט אים דער בארדיטשובער רב געגעבן א קאפע אין די מחילה אז ער איז געפלויגן. האט אלעס פארלוירן, איך האב איבערגעלאזט אינמיטן א מקווה מאכן, ס'איז דא די וואס האבן געבויעט א נייע שטעטל, די פאלאטשעקס האבן געבויעט א שטעטל, בקיצור האבן זיי גערעדט זאל מיך יא נעמען צו זיין דער מ מ איך זאל זיי בויען די מקווה, צוערשט האט זיך אנגערופן דארט איינער ער הייבט אן אסאך מקווה'ס און ער נעמט גרויס געלט און נאכדעם לאזט ער עס איבער אינמיטן, וויל איך דשאסט פאר די רעקארד קלאר מאכן אז ווען איך הייב אן א מקווה לאז איך עס נישט איבער אפילו אפילו איך דארף זיצן דארטן טעג וואכן און חדשים, איך לאז עס נישט איבער ווייל איך טראסט. קיינעם נישט, כ'האב געמאכט אין בית וגן א מקווה און כ'בין געזעסן דארטן אסאך אסאך נײַן חדשים בין איך געזעסן ביז כ'האב עס געענדיגט, און הערשט האב איך נישט געגעבן קיין הכשר ווייל כ'האב באמערקט במשך די צייט אז דארט איז דא א שייגעץ וואס ער פירט די געלט זאכן, ער הייסט עופר לעווי, איך טראסט אים נישט קיין מקווה, איך טראסט אים נישט א גלאז קאלט וואסער, כ'האב נישט געגעסן קיינמאל ביי אים, און נאכדעם איך נעם זייער אסאך געלט, דאס איז דאך דאס די גרעסטע ליגנט, איך בין דער איינציגער וואס יעדער ווייסט אז קיין געלט נעם איך נישט, איך דארף נישט ענקער געלט, איך בין דא אין די. רייכסטע קהילה יעצט אין פאנאמא, די רייכסטע קהילה פון די וועלט, איך נעם גארנישט ביי זיי, דעם טיקעט באצאלן זיי מיר און דעם האטעל, מער פון דעם דארף איך גארנישט פון זיי, און כ'האב זיי געמאכט א מקווה, איך בין געקומען דא אין עירפארט מ'האט מיך נישט אריינגעלאזט, ווייל איך האב אפגעקאלט דעם רב, געהערט זאגן אז מ'דארף דא גיין האבן א וועקסין, זאגט דער רב האט זיך נאכגעפרעגט קענסט רואיג קומען, איך קום אן אין עירפארט גארנישט, זענען געקומען גאר די שוטרי המלך, מ'האט מיך נישט אריינגעשטעלט אין אזיקים, קיין קייטעלעך, אבער מ'האט מיך גענומען אזוי ווי מ'נעמט פארברעכער, עפעס א פרוי, א אידישע טאכטער גייט דורך און זי געט א זאג אויף עברית, פרעגט זי, דו האסט א בעיה דא? איך זע מ'פירט דיך אזוי ווי א חתן אינדערמיטן. זאג איך, ניין, איך האב נישט געוויסט אז מ'דארף האבן א נידל און איך האב עס נישט, און במילא וויל מען כ'זאל גיין אין קוואראנטין. שוין. און זי קוקט אויף מיר, זי קוקט און קוקט, געט זי מיר א זאג, זאג מיר, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ביסטו נישט הרב ראזענבערג? זי האט מיך געדענקט פון פאר דריי און א האלב יאר צוריק. זאג איך יא, איך בין יא. זאגט זי איך וויל דיר עפעס זאגן, תודה רבה ווייל איך נוץ דיין מקווה, זייט דו האסט געעפנט די מקווה דא דריי א האלב יאר צוריק האב איך אנגעהויבן יעדן חודש צו גיין אין מקווה, האב איך געזאגט דעמאלטס ביי מיר, רבונו של עולם ווילסט מיר געבן עולם הבא, טו מיר איין טובה, געב מיר א גוטן קעדילעק ס'זאל גוט פארן, און זאלסט מיך לאזן פארן פון איין עק וועלט ביז די צווייטע, נאר באקוקן מיינע מקווה'ס, ווייל דאס געט מיר אזויפיל חיות. פּלוצלינג אײנער. אַ פֿרעמדע פֿרױ, זי קען מיך נישט, איך קען איר נישט, איך װײס נאָך הײַנט נישט, װער זי איז געװען. איך װײס יאָ, װײַל זי האָט געקאָלט דעם רבֿ. שטעל דיר פֿאָר, זי האָט געזען, איך האָב צרות, אין עירפּאָרט, האָט זי געקאָלט דעם רבֿ און זי האָט געזאָגט פֿאַרן רבֿ, זאָל װיסן, הרבֿ ראָזענבערג איז דאָ און מע לאָזט אים נישט אַרײַן. יעצט האָט דער רבֿ גענומען, ער האָט גערעדט צו מיר, זאָגט ער, אין אמתן אַרײַן קען איך דיך אַרײַננעמען, איך האָב אַ כּוח, איך בין דאָך דער רבֿ פֿון דער שטאָט. נאָר איך װעל דיך אַרײַננעמען, און אײנער װעט קראַנק װערן, עט מען זאָגן, װײַל ראָזענבערג האָט געברענגט די קראַנקײט. עס וועט זיין א חילול השם, איך בעט דיך גיי אין קווארענטין, זאג איך אים כ'האב נישט קיין פראבלעם, נאר כ'האב נישט מיטגעברענגט צו עסן, כ'האב נישט מיטגעברענגט צו קאכן, קווארענטין, כ'האב געוויסט אז דא קען מען אלעס קויפן, זאגט ער דעיס, דעיס איז נישט קיין פראבלעם, דעיס וועל איך דיר צושטעלן וואס דו דארפסט, האט אנגעשיקט אויף שבת זעקס באקסעס, איר הערט, ס'איז דא דא ביקור חולים, אויסגעליידיגט די גאנצע ביקור חולים, אלע עסן, ס'איז דא דא אזאלכע ספרדישע מאכלים איך טאטש עס נישט ווייל איך דארף וויסן צו ס'איז פלייש צו נישט, איך קען נישט, ווייסט דאך איך טראסט נישט יעדן, איז דאס. כ'האב מורא געהאט אז זיי האבן אנגעשיקט באקסעס אז כ'האב געדארפט ארויסווארפן העלפט דערפון ווייל איך דארף נישט די אלע זאכן אבער וואס וויל איך פון דעם ארויסברענגען? כ'וויל ארויסברענגען א נקודה די אלע מפורסמים די רעבעס וואס מ'לויפט צו נאך די אלע מפורסמים די זיצן אין די בעק אוו די באס די זיצן נישט אין די פראנט דא זענען זיי גרויס ווייל דא איז די סטרא אחרא גרויס אבער למעשה, זיי האבן נישט קיין שום ערך און קיין שום וועליו אויף יענע וועלט, ניין, בכלל נישט. דארט איז אזוי הארד דער עונש, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זיי דערציילן אז ווען דער ב"ח איז אוועק, אזוי דערציילט מען, האט מען נישט געטראפן אויף אים קיין שום פגם, ער געוען ריין פון יעדע עבירה. מען האט געטראפן איין מאל, עס איז געווען א קאלטער ווינטער, ער איז געגאנגען אין די גאס און ער האט א היס געטאן, ש'בס, און עס איז געווען איינגעשפאנט א שור מיט א חמור, דער שור האט זיך דערשראקן, ער האט אנגעהויבן צו לויפן,

און דורך אזויפיל פראבלעמען, אזויפיל יסורים, יסורי איוב, איין ביסל פון דורכגאנג וואס זיי גייען דורך מיינט זייער זייער אסאך. א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.